ס'איז דא אזוי, ס'איז דא לימודי קודש און לימודי חול. לימודי קודש טאר מען נישט לערנען לויט די רעגירונג אויס ווייל זיי טארן נישט געבן קיין געלט פאר דעם. לימודי חול מעגן זיי געבן געלט ווייל מען דארף דאס לערנען. און ווילן זיי מאכן פון די לימודי קודש אז ס'איז אויך לימודי חול. סאם האו דעי וואנט טרענספער איט אז דאס איז גאר לימודי חול. וועגן דעם האט מען זיך אויסגענומען מען טאר נישט דערמאנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען. זיי זאגן דארט אין זייערע קאמען קאור אז דער מבול איז געווען א צונאמי. ס'איז נישט געווען קיין מבול. ס'איז ספעציעל, און נאך אזאלכע מינות וכפירות וואס זיי זאגן דארטן, ס'איז ממש א גרויל, און נאכדעם קומען אן די סקווערער שניידן ארויס גאנצע שטיקער פון חומש, ס'איז א שאנדע צו זאגן דארטן געוויסע פרשות פון חומש, שעים אן דעם אלל. עניוועי, איז וואס זיי טוען יעצט, יעקב בער מיט די אלע, זיי ווילן ווייזן פאר די גאווערמענט אז די לימודי קודש איז גאר לימודי חול אויכעט, און זיי טוען עס פארגוי'אישן, און דארטן רעדט מען וועגן גיין אין קאלעדזש, יעדער געט דארטן. סטעיטמענטס, ער געט געוויסע אויפמערקזאם מאכן אויף געוויסע זאכן, און מען פרעגט אים וואס האסטו ארויסגעלערנט פון דעם, מען ליינט זייערע טרייפענע ביכער, ביז מען ווערט אינגאנצן פארגויאישט, און דאס איז אויף וואס אונז שלאגן מיר זיך יעצט, אונז שלאגן מיר זיך אז דו ביסט א איד, איך האב גארנישט מיטן גוי, איך וויל נישט פון דיר קיין געלט, יעדער טאטע זאל וויסן אז דו שיקסט א קינד אין א בית ספר, אין בית חינוך, סאטמער צו וויזשניץ, בעלז, הועווער איט איז, טאמער נעמען זיי געלט פון די גאווערמענט לערנט מען די אלע טרייפענע לימודים, ס'איז אזוי. שיין באהאלטענדיג מינות וכפירה מיט אלעם אז די ערשטע מינוט כאפט אפילו דער טאטע אליינס אויך נישט. און נישט דאס האבן מיר אונז געהאט א פרייהייט אז אין אמעריקע קען מען לערנען וואס מען וויל. איך ווייס נישט ווער ס'האט די טמא'נע כלי זעהט מען אז אין קענעדע איז געקומען עפעס די גאווערמענט און זיי האבן געוואלט צושפארן א קירכע און דער גלח איז ערגעץ פון פוילן האט געשריגן ארויס פון מיין קירכע און ער זאגט נעקסט טיים ווען דו קומסט קום מיט א ווארענט פאר אז דו מעגסט אריין קומען ווען נישט טארסטו נישט אריינקומען, און געקומען איינמאל האט ער ארויסגעווארפן פיר פינעף חברה, און ס'צווייטע מאל אויכעט, און זאגט מען ניין קום אריין ברענג נאר אפאר טאלער דאס איז עס, און אויף דעם וואס די רבי האט געארבעט דאס מערסטע אז מ'זאל נישט נעמען קיין נישט ערליך געלט, דאס זעמער אונז היינט פון די גרעסטע איבערנעמערס, און טאמער דארף מען נאך האבן איינער וואס זאל מתיר זיין די אלע שייגעץ שטיק, האט מען נאך אריינגעריקט די וויזשניצער רבי פון ווילימסבורג וואס ער קען נישט איין ווארט ענגליש, און ער זאגט אז. קאמען קאור איז אלעס כשר, פארשטייסט? יעקב בער האט גוט געארבעט, קודם האט ער אנגעמאכט א מולדת חוץ, יעצט וויל ער נעמען א רב אויכעט א מולדת חוץ, נישט קיין סאקמערער. כ'האב געוואלט זאגן אויכעט וועגן קאמען קאור, וואס איז דער חטא פון קאמען קאור, חוץ פון דעם וואס עס שטייט דארט מינות און כפירה און אסאך אנדערע זאכן, וויל איך ענק זאגן זייער זייער א אינטערעסאנטע זאך, אונז האבן א תורה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דורך משה רבינו, און דאס איז וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, און צו דעם זעמער אונז משועבד. יעצט. איך וויל ענק נאר זאגן אז ווען ס'איז געווען אייביג די אזוי ווי צווישן פסח און שבועות גאנץ זומער לערנט מען דאך געווענליך פרקי אבות פלעג איך פארלערנען אין סאטמאר אין קליימער פרקי אבות און איך האב געהאט מסתם הונדערט מענטשן בחורים אינגעלייט אלעס איז געקומען דארט צו מיר קיינער האט נישט געהאט גארנישט זיי האבן עס נישט אויסגעהאלטן ווייל יצחק לבנון שטערן האט געוואלט אז מען זאל גיין צו יחזקאל טייטלבוים די משוגענער יחזקאל טייטלבוים האט געזאגט אז מען זאל אריינהאקן אין א שוועגערן ער האט עס געטוהן עניוועי פלעג איך דארט אלס פארלערנען, און איך האב זיי פארציילט מעשה'ס פון אוקריינע, פון רוסלאנד, פון איבעראל, אבער איך וויל ענק פארציילן א מורא'דיגע מעשה, יעדער זאל אויסהערן, ס'איז דא רבינו עובדיה מ'בארטענירע, אין מסכת אבות פרק א' משנה א' שטייט אזוי, משה קיבל תורה מסיני, זאגט ער אומר אני, זאגט דער הייליגער בארטענירע, לפי שמסכת זו אינה מיוסדת, על פירוש מצוה ממצוות התורה כשאר מסכתות שבמשנה, אנדערע מסכתות פון די משנה רעדט מען פון א מצוה, א זאך, למשל אזוי ווי א לולב, אן אתרוג, מצה, אן עירוב, דער משה קיבל תורה מסיני האט גארנישט צו טון מיט א מצוה פון די מצוות, נאר וואס אלא כולו מוסרים, ס'איז מוסר און מידות. מידות טובות, וחכמי אומות עולם גם כן חיברו ספרים כמו שבדו מלבם, די חכמי אומות עולם האבן אויכעט מחבר געווען ספרים אזוי ווי זיי האבן אויסגעטראכט וואס איז זייער הארץ, בדרכי המוסר, כיצד יתנהג אדם עם חבירו, וויאזוי א מענטש זאל זיך מתנהג זיין מיט זיין חבר, לפיכך התחיל התנא במסכת זו, וועגן דעם הייבט אן דער תנא, משה קיבל תורה מסיני, לומר לך דיר צו זאגן שהמידות והמוסר

פון אייגענע פילאסעפי איז עס שוין נישט גוט. דאס איז נאך ווען דו זאגסט אלעס על פי תורה. טאמער הייבט זיך אבער אן צו זאגן שלא על פי תורה, דעמאלטס ברענגסטו אריין אמונה טפלה אין די אידישע קינדער, און ס'איז אינגאנצן נישט ווערט די פאר טאלער וואס די גאווערמענט געט. וואס געט ער דיר? א סענדוויטש געט ער דיר? זאליקא זאל מאכן גרויס געלט מיט ארויניקא? דאס איז נישט דיינע ביזנעס. דו דארפסט זיך נישט זארגן פאר זאליקא מיט ארויניקא, ווייל זאליקא מיט ארויניקא זארגט זיך נישט פאר דיר אויך נישט, ער האט דיך טיף טייער אין דר'ערד. וואכעדיגע סדרה אינעם לעצטן פסוק פרשת שמיני לערנען מיר אין די תורה להבדיל בין הטמא ובין הטהור, די יסוד היסודות פון די תורה הקדושה איז דער הבדלה אם אין דעת הבדלה מנין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין טמא לטהור, און. אנבאלאנגט דעם שרעקליכן גזירת החינוך און די דרכי הפשרה וואס ווערט אויסגעהאמערט דורך די פערלס ארגענעזאציע איז ממש א בחינה פון אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברתו וצרה רודפת צרה און ס'קומט אריין היינט די שרעקליכע פאקטן פון עפעס וואס מ'האט שוין דא ארויפגעברענגט אויפן שפיץ גאפל בנוגע א נושא פון מעפינג און מען האט נישט געוואוסט וואס ווען ווי, מען האט שוין אבער געהערט אז ס'טוט זיך עפעס אונטער די קוליסן מיט די קודש קאריקולום, דא האבן מיר אויפן טעלעפאן הרב ר' חיים שלום, און לאמיר הערן פון אים עפעס ווען מען זאגט די אנהייב וואס דא טוט זיך וואס מען איז היינט געוואויר געווארן, א גוטן ר' חיים שלום.
א גוט יאר, און כ'וועל זאגן דעם אמת, מען האט שוין אסאך אסאך דא גערעדט אויף נדברו יראי השם איש אל רעהו, אבער ס'קומט ס'קומט אמאל א א מצב וואס אין מילה בלשוני, ס'נישט מ'קען ס'שווער זיך צוזאמצוקלויבן די דיבורים צו בארירן אזא סארט נושא וואס איז יעצט ארויף ארויפגעשווימען דא פאר אונזערע אויגן, ס'דערמאנט מיך די ריכטיגע דיבורים וואס ווי מ'זאגט אן אריינפיר צו אזא שמועס, דערמאנט מיך ווען ס'איז געווען די

פאר רימידיעל און פאר ספעשל עדזשו ספעשל עד טאקע טאקע אויף קראנקע קינדער און זיי דעמאלטס האט מען שוין אנגעהויבן פילן עס פאנגט אן אריינברעכן שטארקע שטארקע ענינים און יסודות וואס נאך מ'קען זאגן לפי ערך פון היינטיגע וועלט און נאך וועלט געווען וועלט האבן מיר געהאט די גרויסע גדולי ישראל צווישן אונז א שטייגער דער קאשויער רב זכרונו לברכה און ווי מען האט שוין געזאגט ברבים ווען מען זאגט קאשויער רב מיינט מען נישט סתם נאמען רב בלום נאר מען מיינט טאקע דעם ארז בארזים גבוה דער הייליגער קאשויער רב וואס איז געווען א תלמיד פון רבי שאול בראך תלמיד פון מהר"ם שיק און א תלמיד פון חתם סופר וואס מען קען זאגן בדור הזה האט מען זוכה געווען צו זען א דמות פון א דמות וויאזוי א פארצייטישע אונגערישע רבנים תלמידי חתם סופר א ס'איז א שמעק פון ר' הלל קאלאמייער א שמעק פון דעם חדר וואס וואס עניני הדת עניני אידישקייט הבדלה בין ישראל לעמים האט האט אנגעצינדן דעם להבת אש קודש און נאך די אנדערע גדולי ישראל דעמאלטס וואס האט שוין מען קען זאגן דעם דרש שוין מפי אמוני חיים און דער מאנטעווידעאר רב און טאקע די קארלסבורגער רב זכרונו לברכה און דער וויז'ניצער רבי זכר צדיק לברכה כל פנים איז דעמאלטס געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע מעמד ווער ווער ס'איז זוכה געווען צו זיין ביי די מעמד איז געווען ביי די מעמד איבערגעלאזט א רושם ביז צום היינטיגן טאג ס'געווען אין מאנסי אינמיטן זומער פינף און צוואנציג יאר צוריק בערך וואס איך טאקע איז געווען דער אויבן אן די אלע צדיקים און יעדער האט גערעדט יעדער איש לפי דרכו און ס'איז געווען מ'האט געקענט ממש שניידן די קדושה אין דעם לופט אין די אש קודש אבער דער קאשויער רב האט זיך דעמאלט אנגערופן א ווארט וואס כ'מיין ס'איז פאסיג דא צום יעצטיגן מינוט מען האט געזאגט אז אין די ספרים הקדושים שטייט אז ס'דא א זאך וואס הייסט עולם התוהו דער עולם התוהו האט אים מסביר געווען ס'איז א עונש אז די נשמה קומט ארויף אויף יענע וועלט, און ער מיינט אז ער לעבט נאך אין די וועלט, ער מיינט אזוי און די נשמה וואלגערט זיך ארום, און בעצם איז ער שוין נישט אויף די וועלט, ער איז שוין אין א אנדערע וועלט, אין עלמא דקשוט, אבער ער איז משוטט, אזוי איז נע ונד, אזוי ווי אין א עולם הדמיון, אזוי ווי ער לעבט נאך אויף די וועלט.

האט ער אים געזאגט, חשכו עיניהם ולבם של ישראל בצרות השעבוד, מ'האט צוגענומען, אונטערגעבראכן געווארן דער גאנצער כח התורה דעמאלטס, דער כח פון טעראר, מ'האט מזלזל געווען אין ערליכע, אין ערליכע אידן, און מיט חרמות, און אזוי ווייטער און ווייטער, און זיי האבן מרגיש געווען די צדיקים, ס'וועט זיין פרצה קוראה לגנב, וואס האט זיך נפרץ געווארן במילואו, און דא האלט מען היינט, נישט אז מ'צוברעכט דעם כח התורה, מ'ווייסט שוין נישט אפילו וואס א כח התורה מיינט, ס'איז שוין צו מ'זאגט אינגאנצן אפגעווישט דעם דעם דעם דעם ברען דעם ווארעמקייט, מ'ווייסט דאך אליינס נישט ווי אהינצוטוהן זיך צו כאפן די נשמה, זיך אביסל דערווארעמען צו קענען האלטן דאס הארץ אין אזא אין אזא חושך בוקה ומבולקה. אבער דאס אלעס וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט עד הנה איז געווען גענוג ביטער און האט אנגערירט דעם ענין פון לימודי חול, חכמות חיצוניות, ביכער, מען געזאגט עס איז לפנים, אהער, אהין, מען לערנט עס יא, מען לערנט עס נישט, מען לערנט אביסל, געזאגט עס איז נישט דא די ביכער, די גנבים זענען אריינגעקומען, די הייליגע גנבים, און עס יא געטראפן, אבער דאס אז די זעלבע פארשוינען זאלן אנרירן ממש בבבת עיניהם של ישראל, נעמען די תורה אלס תורה הקדושה אליינס, דעם גאנצן איד, דעם גאנצן מעשה בראשית, דעם גאנצן מלאכת המשכן, און עס מערטל זיין מקדושתו, און עס מהפך זיין פאר טמא ומטמא שקץ ומשוקץ. פאר פאר פאר מסביר זיין די תורה מיטן גאנצן גויאישן עקלדיגן טמא'דיגן מהות פאר די גוים, און בויען פון דעם א גאנצן קוריקולום פון הונדערטער בלאט וואס זיי רופן אן קודש קוריקולום, און ס'שטעלט זיך ארויס אז די אסיפה וואס איז פארגעקומען דעם ווינטער בביתו נאוה פון וויזשניצער רבי'ן אין וויליאמסבורג, וואס מען קען זאגן זיי האבן עס גערופן אן אסיפת הרבנים, מ'קען עס רופן אסיפת הוקוס פוקוס, אסיפת הליצנים, וואס א פאר לייצים, עסקנים, שתדלנים, ווייס איך וואסערע נעמען זיי צו געבן, האבן אראפגעזעצט רבנים ביים טיש, און מ'רעדט נישט פון סתם רבנים, מ'רעדט רבנים ואדמורים וואס האבן אונטער זיך רבבות אלפי ישראל אז מען זאל צאמציילן אין די שטוב וויפיל תינוקות של בית רבן זענען אונטער די מנהיגים, און די שפיל וואס זיי האבן זיך אויסגעשפילט איז געווען כאילו כלמשל מען גייט די מען גייט די רבנים זיך פרעגן א שאלה און מען איז מציע עפעס מען דארף זייער הסכמה און די הסכמה איז געווארן און מען האט שוקל ס'איז געווען כאילו ס'איז געווען עפעס א נידון א שקלא וטריא און פון דעם איז ארויסגעקומען א פסק. כ'וויל נישט יעצט אריינגיין באורך וברוחב אין די אסיפה וואס באמת אז מ'האלט שוין דא וואלט מען עס יא אויבן אויף געדארפט גוט טיף אפלערנען וואס האט געברענגט צו די אסיפה און וואס איז די נושא געווען אויפן טיש. בקוצר אמרים איז עס געווען אז די אסיפה האט זיך געהאנדלט אויף די בארד אוו עדיוקעישאן, א חלק פון זייער גיין צו די סטעיקהאלדערס, די הנוגעים בדבר, מברר צו זיין וואס זיי האבן צו זאגן, זיי האבן זיך געוואנדן איין זייט פאר'ן המון עם, צום ברייטן המון, און געגעבן פאר יעדן א געלעגנהייט צו זאגן וואס ער האט צו זאגן, אבער פערזענליך האבן זיי זיך געוואנדן צו די אלע מוסדות התורה וואס זענען אונטער זייער רעדזשיסטרעישאן, וואס זיי האבן די בעדס קאוד, וואס זענען איינגעשריבן ביי זיי. איז במאמר המוסגר ווער ס'איז נישט איינגעשריבן ביי זיי, די אלע הייליגע הייליגע בתי חינוך לבנים ולבנות על טהרת הקודש, אזוי ווי פרעה האט געזאגט לא ידעתי את השם ווי די רבי פלעגט זאגן אין חדר, פרעה האט געזאגט אין מיין טעלעפאן ביכל, מיין ביכל טרעף איך נישט לא ידעתי את השם, כ'האב אלע געטשקעס, אלע גוים, אלע גלחים, אבער דעם כביכול דעם רבונו של עולם איז ער אין מיין טעלעפאן ביכל נישט דא. די זעלבע זאך איז פארקערט, אינעם טעלעפאן ביכל פונעם באורד אוו עדיוקעישאן איז נישטא די אלע הייליגע בתי חינוך עס איז אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג, אין מאנסי, אין קרית יואל, אין נייטרא, און אין קאשוי, דער אייבערשטער זאל העלפן כה יתן וכה יוסיף, אין בלומבערג, זאל נתרבה ווערן, כהנה וכהנה, איז די אלע האבן נישט באקומען דעם בריוו, זיי זענען נישט רעזשיסטרירט, זענען נישט אנערקענט, אבער די אלע אנערקענטע מוסדות, אינסטיטוציעס, האט יעדער איינער באקומען א בריוו פונעם באורד אוו עדיוקעישאן, א לאנגן בריוו מיט כל מיני שאלות וואס הייסט א סורוועי, אויסצופרעגן פונקטליך וויאזוי גייט דער גאנצער סדר החינוך ביי ענק מיט אלע שאלות, וויאזוי איז ענקער אקרעדידעישאן, וויאזוי זענט עטס, אויף וועלכן אופן לערנט עטס, און בדרך אגב די ערשטע שאלה איז געווען צו עטס באקומטס געלט באקומטס די לאנטש פראגראם צו די בוך פראגראם געדענק שוין נישט וועלכע פראגראם וואס מ'האט קלאר געזען דאס האט אינגאנצן נישט געהאט קיין שייכות צום עצם ענין פון פון די שאלות אויפן חינוך אבער אזוי ווי מ'האט געזאגט מ'האט עס געגעבן און מ'זאגט דעם יעגער פאר א פאר אן אקס לייגט מען א רויטע שמאטע אין די אויגן דער אקס זאל אנפאנגען זאל אנפאנגען קאפענען מ'האט געזאגט באקומט געלט עטס ווי א טאטע ענטפערן די שאלות און די די די אדמיניסטראטארן זייערע מנהיגים די די די די שישקע פילבערס וואס ברענגען די די זאפטיגע ביינדלעך פון די רעגירונג פארשטאנען אז ס'איז זייער זייער ערנסטע שאלות מען דארף דאך דא מען דארף דאך דא גיין צום פארהער און מיר יעדן מוסד עקסטער אויספרעגן און ברוך השם ברוב רחמיו וחסדיו מיט דעם גרויסן שטורעם מיט דעם איבערקערעניש האט מען דאך מכשיל געווען ברוך השם א גרויסע חלק פון די פערלס פון פערלס אז די גרויסע טראנספארמאציע וואס זיי האבן געפלאנט צו טוהן איבערפירן די אלע מוסדות אויפן קאמאן קאור מיטן גאנצן שטארקייט און און ווי ס'שטעלט זיך יעצט אויס מיטן קודש קוריקולום האבן זיי נישט געהאט די הצלחה האבן זיי זייער מורא געהאט מען זעהט פון זייערע אימעילס אויסטוישן זיי האבן זייער מורא געהאט אז יעדע מוסד זאל פאר זיך ענטפערן מ'וועט נישט קענען ביים פארהער, האבן זיי מחליט געווען אז מען גייט מאכן א קאלעקטיווער בריוו פון אלע מוסדות צוזאמען, און זיי האבן געזאגט אבער די קאטאליקן האבן אויך אזוי געטון, האבן אויך אזוי געטון, און בדרך אגב זיי ווייסן זיי ווייסן ווען ווען מען מעג נוצן די קאטאליקן פאר א ראיה און ווען מען טאר זיי נישט נוצן, ווען מען דארף ווען מען דארף ווען מען טרעפט א לאו פירם פון די גרעסטע לאו פירמס אין אמעריקע וואס שלאגט זיך פאר די קאטאליקן מיט זייערע רעכטן, רעליגיעזע רעכטן, דעמאלט ווייסט מען אראפצורייסן, אה, קאטאליקן, דו ווילסט נישט האבן קיין שייכות, אבער פאר זייערע שמד שטיק ווייסן זיי ווען צו נוצן, ס'איז סתם נאר אזוי אריינגעזאגט אין די זייט. על כל פנים, איז ביי די אסיפה, איז, האט מען דאס ארויפגעברענגט אז מ'זאל מאכן, ס'איז אויך נישט קיין שאלה, אלע שאלות איז געווען בדרך תשובה, געבט מען אזא כאילו, למשל, אז די אז די רבנים דארט, די די עלטערע אידן זאלן זיך דאכטן, זאלן פילן, ווי קינדער אין חדר שפילן, אז מען שפילט הויז און מען שפילט רבי, און דארט איז ווי געשפילט ווי מען פרעגט א שאלה, כאילו מען פרעגט א שאלה, איז עפעס א שאלה? אלע שאלות זענען שוין געווען פאר דעם אויסגעהאקט מיט די תשובות צוזאמען, זיי האבן שוין געהאט פארגעבראכט דעם גאנצן פלאן, און און בכלל וואס צו רעדן, ס'איז דא א רעקארדינג וואס איז נתפרסם געווארן פון איינע פון די. און די חצרות וואס זענען דארט געווען, מען האט עס געהערט, עס איז דא א העתקה דערפון, זעט מען אז זיי האבן נישט מפענח געווען וואס זיי האבן געוואלט מפענח זיין, וואס וואס מען וואלט געדארפט מפענח זיין, נאר אראפגעלייגט קליינע קליינע שטיקעלעך צו כאילו צו האבן אן הסכמה, בתוכם למשל ווי מען זעט ווי מען האט אנגעהויבן מטשטש צו זיין און מבלבל זיין, דער יושב ראש האט אנגעהויבן מיט, דער יושב ראש זעט אויס נישט געווען אזוי גוט, אויסגעשארפט צו וויסן וואס ער מעג זאגן און וואס ער טאר נישט זאגן, אינמיטן האט ער זיך אנגעהויבן צו באדאנקען פאר פערלס אז זיי האבן אהערגעשטעלט דעם קוריקולום און מיט מעפינג, איז איז אריינגעטאנצן דער עסקן הידוע דארט און געזאגט, ניין, אונז האבן נישט געמאכט קיין ענגליש קוריקולום, גארנישט, מען רעדט גארנישט פון ענגליש, אונז האבן נישט פאר דער רעגירונג געזאגט גארנישט פון אונזער ענגליש קוריקולום, אונז האבן נאר גערעדט פון די לימודי קודש. אז אין די תורה איז אלעס דא, אזוי איך האב זיי הייליג איבערגעזאגט די ביידע סטעיטמענטס סיי די רישא און סיי די סיפא ס'איז אלעס שקר דורך און דורך, אפגערעדט פון דעם ווי אזוי מען האט געזאגט פון די ענגליש קוריקולום האט געמאכט און געבויט בנינים אדירים הונדערטער טויזענטער דאלארן מיט א גאנצע עדיוקעישאן טיעם מיט דעם ריטשארד אלטאבי הנקרא ראובן אלטאבי ספרד די טוער און זייערע אינערליכע אימעיל אויסטוישן מיט די גאנצע דעם גאנצן סדר הדברים וואס זיי האבן אהערגעשטעלט דעם גאנצן רייכן געברייטערטן

און דער חלק פון די לימודי קודש איז סתם מען האט פארציילט פאר די גוים ווי שיין די תורת ישראל איז, מען קען מיינען עפעס אזוי, דער איד זאגט פארן גוי וואס א שיינע תורה אונז האבן מיר, מי מילל ומי פילל, וואס אונטער די ווערטער איז געליגן, און וואס זיי האבן דא אנגעארבעט און אנגעדרייט, און וויפיל. עס ווערט יעצט נתגלה, איז דאס נישט א זאך וואס איז יעצט געבוירן געווארן, עס איז א זאך וואס ארבעט שוין כמעט קרוב צו פינף יאר אין א צי, און מען קען זאגן עס איז געלאפן פאראלעל אין די זעלבע תקופה, ווי ס'איז דא א אח ואחות, בן און א בת, וואס שטייען דא בראש פון דעם גאנצן תמורה, פון דעם גאנצן גדיעה בכרם בית השם, מען שניידט אריין שטיקער, דאס איז דער אבי שיק, זיין שוועסטער עדינה שיק, און זאגן די שיק מיט די שיקסע, און זיי זענען דא עומד בראש, ער איז דער וואס שטייט בראש בכלל מיט די אלע נעגאושיעשאנס מיט די פארהאנדלונגען, און מסביר זיין פאר די רעגירונג דעם גאנצן סוגיא ד'קאמאן קאור אזוי בטוב טעם ודעת. און די שוועסטער די עדינה שיק, דאס איז די רבנית הצדקת דא, וואס איז יעצט ארויפגעקומען דא אויף די ארענע. און מען דארף צו וויסן אז די ארבעט פון די עדינ פון די שיקסע, און דעם שיקער מיט די שיקסע פון די פון די פון די צוויי נאנטע נאנטע בלוט קרובים דא, וואס מ'האט זיי משליט געווען אויפן גאנצן חינוך הטהור, און די גאנצע מעפינג וואס דער איד האט געמאלדן דא מיט א מעשה מיט א מעפינג זעמיר געוואויר געווארן אז מ'האט יעצט ארויסבאקומען פון די רעגירונג א בוך פון עטליכע הונדערט בלאט וואס זי האט אריינגעגעבן און די רעגירונג האט עס באקומען ממש יעצט פעברואר איין און צוואַנציק צוויי טויזנט איין און צוואַנציק וואס דאס איז איבערגעגעבן געווארן אין די הענט פון די רעגירונג נאכדעם אסיפה פרשת וישלח אין דעם בית המדרש פון וויזשניצער רבי'ן זאל זיין געזונט אין וויליאמסבורג, וואס צו דעם ס'נישט געווען קיין חתימות אזוי ווי זיי האבן געשריבן אין איד, נאר צו דעם האבן זיי צוגעשריבן א רשימה פון קרוב צו צוויי הונדערט מוסדות התורה וואס מ'זעט דארט רוב רובם פון אלע היימישע נעמען, פארשידענע מוסדות מיט די אלע בעט נאמבערס און בעט קאודס וואס איז צוגעשריבן געווארן. וואס מען האט געגעבן ממש חרב בידם חס ושלום להרגנו, וואס דאס איז נישט סתם, מען האט איבערגעגעבן א קוריקולום פאר די גוים, ווייל ווער ס'ליינט דעם טשענסלער'ס בריוו בעיון, ביידע בריוון, זעהט און בכלל די גאנצע אימעיל אויסטוישן וואס איז דא, אפשר הונדערטער בלעטער פון אימעיל אויסטוישן וואס איז אנגעקומען צו די אלע מוסדות, זעהט מען זייער זייער זייער זייער קלאר אז דאס איז נישט סתם געווא געווארפן א ביינדל א צאצל, פאר די גוים און זאגן אז אין סאטמאר די גמרא גיט מען חינוך דאס איז קלאר א מעפינג דאס איז א גאנצער קוריקולום און א סדר הדברים מיט מיט בחינות מיט אינספעקשאנס ווי מ'רופט עס אין די ציוניסטישע מדינה מפקחים מיט מפקחות א פיקוח אן אינספעקשאן קאמיטי וואס די רעגירונג זאגט אפן און קלאר אז מ'גייט דאס אינספעקטן און אינפארסן און אזוי ווי דעם דעם פינסטערן פעלדער אמענדמענט וואס דארט איז אויסגעהאקט געווארן און נישט נישט ווי טייל ווילן זאגן אז דאס האט נאר איין פראקציע פון סאטמאר געטוהן און נישט די אנדערע ווייל דאס איז געטוהן געווארן מיט די קלארע מיטארבעטונג פון פערלס מיט די באגלייטונג און מיט די שיצונג וואס זיי האבן זיך געשלאגן פאר דעם אין קאורט מ'וויל נישט אריינגיין אין דעם ס'איז א פרשה פאר זיך און אלע אימעילס ווי זיי האבן געזאגט אז די גאנצער פעלדער אמענדמענט איז אויסגעארבעט געווארן לויט זייערע פארשריפטן וואס בעצם דער פעלדער אמענדמענט באשטייט פון די צוויי חלקים באשטייט פון איין חלק פון דעם טיפן לערנען, פון די קריטיקל טינקינג וואס מ'האט דארט אריינגעלייגט, וואס דאס איז דאך דער ענין פון קאמאן קאור, און דער צווייטער חלק וואס דער פעלדער אמענדמענט באשטעטיגט, איז דער ענין פון ארייננעמען די לימודי קודש אריינצורעכענען, וואס איז נישט סתם גערעכנט לימודי קודש, און מ'זאגט פאר די גאווערנמענט אז בבא קמא זאלסטו אויך רעכענען. דאס איז מיט א גאנצן קוריקולום, מיט א מעפינג, ווי מ'זאגט און מ'איז מסביר פאר די גוים איז די גאנצע תורת השם רחמנא לצלן.
אז אויסער די ענגלישע ביכער וואס מען האט געמאכט א סייענס קאמען קאור האט מען געמאכט דא א גאנצער רחמנא לצלן קאריקעלעם תורה'דיג פון בראשית ברא ביז מטות מסעי ווי מען טוט ציטירען און צונעמען רחמנא לצלן קרעים די תורה איך פארשטיי מען האט ארויסגענומען דעם בורא עולם פון די ביכער, מען האט, און אלעס איז מיטן ציל אנצוקומען צו די חכמה יוונית, צו קאמען קאור אויף דעם, אויף דעם מהלך, צו דעם, צו דעם טים. די סיבה דערפון איז זייער פשוט, מען דארף פארשטיין, דער גוי שרייט, דער גוי שרייט, און דער עיקר יאפעד שרייט, סובסטענשל עקוויוועלענט, זי מוז זיין עקוויוועלענט. די אמת איז, און דאס איז, מ'קען זיך רעדן פון דעם דיו אלו ימי קני כל חורשתא, די גאנצע, מ'האט געקענט ווען אינגאנצן סובסטענשל עקוויוועלענט צובלאזן ווי א זייפן בלאז, זאג נאר במאמר המוסגר א זאך וואס איז די וואך נתברר געווארן, ס'איז דא א זייער א פראמינענטע אויסגאבע אין אמעריקע, און אפשר גייט עס אין די גאנצע וועלט, וואס הייסט די פארבס מעגעזין, דאס איז א מאגאזין וואס וואס די פילאנטראפן פון די וועלט ליינען דאס, און זאגן א שטייגער ווי פרעזידענט טראמפ, דאס איז דאס איז דאס איז די הויך קלאס, די עליט פון די פון די גבירים פון די וועלט, און מ'זאגט גבירים מיינט מען ביליאנערן, דאס איז דאס איז זייער מעגעזין, וואס איז וואס איז א ביזנעס מעגעזין. איז געווען דארט אן ארטיקל פון א שרייבער וואס וואס טוט זיך, א פראפעסאר וואס טוט זיך ספעציאליזירן אין עדיוקעישאן, וואס האט עס געשריבן א גאנצן מאמר אין נאך אין צוויי טויזנט אכצן, עטליכע יאר צוריק, וואס ער שרייבט דארט קליפ און קלאר, שרייבט א גאנצע מאמר וועגן דעם וויכוח פון די ישיבות, זאגט ער קלאר אז די רעגירונג האט נישט קיין שום רעכט דא בכלל אריינצורעדן א ווארט, און זייער אינטערעסאנט ווי חכם עדיף מנביא, די קליינע ווערטער אין די אותיות פון כולל ענינים וואס ר' בנימין הערש האט געשריבן, ס'האט אויסגעקוקט עפעס אזוי בטלניש, טרי ארס, וואו האט ער דאס גענומען, ווער טרי אר, ווער ווייסט היינט פון אזא זאך, דער גאנצער מאמר איז אויף דעם געבויט, אז ווען מען, די רעגירונג האט נישט קיין רעכט, און האט נישט קיין זכות צו פארלאנגען מער ווי די בעיסיקס, ווי די מינימאלע זאכן וואס עס פאדערט זיך אויס צו זיין, צו זיין, אנצוגיין מיטן לעבן, וואס דאס איז רעכענען, ליינען און שרייבן אויפן מינימאלן וועג, נישט קיין טיפע חשבון וואס מען נוצט אין קאלעדזש. און ער שרייבט דארט אז דאס איז דער ויכוח דא, אז די ישיבות וואס טייטש די חסידישע עלטערן ווילן נישט לערנען מיט זייערע קינדער מער, זיי ווילן נישט, און ער רעדט דארט אפילו פון סייענס און סאושעל סטאדיס, זיי ווילן דאס נישט לערנען, זיי ווילן נאר לערנען די מינימאלע בעיסיקס, און די רעגירונג האט נישט קיין רעכט. עס איז א דבר פשוט מאוד, מצד שכל, מצד סברה, מצד אמת, מצד תורה, מצד קבלת אבות, מצד אלעם. אבער אין די גאנצע זאך ווען דער שמענדריק דער שייגעץ דער מאסטער האט אנגעהויבן דאס געשעפט, און מען גיבט אים א האק צו די טיר, האקט אים שיין אויף, מען האקט אים אויס די ציין, און מען זאגט דריי נישט קיין קאפ ווער פארלוירן, ווער פארשווינדן, ווען ס'קומט די רעגירונג כ'ווייס נישט וואס דו ווילסט, דאס איז וואס אונז לערן מיר, דאס האבן מיר אונז אייביג געלערנט, די מינימאלע כתב ולשון, איך דארף נישט מער, איך וויל נישט מער, איך קען נישט מער, און איך טאר נישט מער, און דאס איז עס, דאס איז ה' בלי עבר, כח בלי עבר. קיינמאל גארנישט געווען, עס האט קיינמאל צו גארנישט צוגעקומען. ווידער, ווידער.
דאס האט מען גענומען, מען האט געקויפט דעם מלאך המוות בידיים, מען האט באצאלט פאר דעם טייער געלט און. זענען געווען פויבסטליכער פונעם פויבסט זענען געלאפן פארנאויס מיליאן מייל א שעה, פארנאויס צום גוי, אסאך מער, זיך געבוקט, כורעים ומשתחווים, אלף אלפים פעמים, זאכן וואס ער האט נישט געבעטן, נישט פארלאנגט. די וואך אליין איז געווען האבן די די די די רשעים פון יאפעד געמאכט א גאנצע פאבליסיטי אין די מידיע ארום געשיקט א זאך וואס איך דאכט דאכט זיך מיר אין א ווי א גאסט עדיטאריעל אינעם טיימס און באשמוצט נאכאמאל דעם די חסידישע ישיבות און זיי שרייבן דארט סך הכל זאגן זיי אז מען לערנט נישט אין די חסידישע ישיבות דער מינימאלער כתב ולשון זאגן אז א קינד וואס קומט ארויס קען ניטאמאל אויספילן א דאקומענט דאס איז וואס זיי זאגן. זיי האבן קיינמאל אפילו נישט געבעטן בעיקרון האבן זיי נישט געבעטן קאמען קאור אוודאי זיי ווילן זיי פרייען זיך זייער שטארק זיי ווילן שטודירן זיי ווילן א הויכן ענגליש מען זאל אנקומען אין קאלעדזש דאס ווילן זיי אבער ווען זיי רעדן ווען זיי זאגן ווייסן זיי פארשטייען זיי צו זייערע יועצים צו זייערע חכמים צו זייערע לויערס ווייסן זיי אז זיי קענען ניטאמאל מער טאמער זיי ווילן מרמה זיין און מלשין זיין מוזן זיי זאגן אז מען לערנט נישט די מינימאלע כתב ולשון און דאס איז די גאנצע ציהל וואלט מען דאך פשוט געקענט, מען רעדט דאך דא פון סאטמארע אידן, חסידישע אידן, מען קען זאגן זייער פשוט, אונז האמיר דעם רבן של ישראל וואס האט אונז אוועקגעשטעלט דאס, און דאס איז די חוק. ווען מען געדארפט נוצן אין קאורט דעם רבן של ישראל אויף די ירושה פון די בילדינגס און פונעם רבנות און פונעם חסידות, האט מען געוואוסט.

נישט נאר מען האט נישט געטוהן ווען מען זאגט מען פרעגט די אמאליגע רבנים נאר די היינטיגע רבנים טינקט מען איין אזוי בקיתון של שופכים אזוי בידיים ורגליים ווייסן די אלע רבנים ואדמורים וואס זענען געזיצן ביים וויזשניצער רעבין אין שטוב וואס איז דא ארויסגעקומען כ'האב דיך נאך אפילו נישט מסביר געווען וואס דא גייט פאר קען דיר רעדן עטליכע שעה פארציילן פארלערנען וואס דא טוט זיך.

זאכן, באגרעניצונגען, און די אגודה האט נישט קיין שום שיטה, פאר זיי א שיטה איז געלט, און פאר געלט טוט מען אלעס. דא שטייט מען היינט אז די וואס פארפיגן דא, אונזערע פארטרעטערס און פארשטייערס, ס'איז ממש ווי די אגודת ישראל, נאך ערגער ווי די אגודת ישראל. ס'איז נאך ערגער, מען האט דא, מען האט דא דערמאנט א פרשה וואס איז געווען פארלאפן מיט א יאר, א יאר און א האלב צוריק צו ווייניגער, חודש שבט איז עס געווען, נאך די דזשערזי סיטי אטאקע האט מען דאך געזען צוויבל האט מורא געהאט פון זיינע מנהיגים פון פון זיינע מנהיגים אפילו פון די שוואכערע פון זיינע מנהיגים פון פון אגודת ישראל און ער האט זיך נישט געטרויעט צו גיין צו דעם ראלי, ס'וואלט אים זייער זייער באטאמט געווען צו גיין אהין, איך מיין ער האט די זעלבע שטילע שטילע קאנעקשאנס מיט די פעדערעישאן מיט די אלע אפיקורסים אבער עס איז אלעס ער קען עס נישט מאכן אפן. און משה דוד נידערמאן האט זיך יא געטרויעט אריבער צו גיין און און אויפטרעטן דארט מיט א גאנצע אויפטריט און מעלדן פאר דעם אז ער גייט קומען ער גייט רעדן און ער איז מיט זיי פאני ברייט און מען טיילט וואס אגודת ישראל געטרויעט זיך נישט געטרויעט זיך געטרויען זיך די די וואס זיי רופן זיך פונעם די די פארטרעטער פון סאטמער. איך זאג וואס איז א נקודה וואס איז ערגער ווי אגודת ישראל אז אין ארץ ישראל ווען ס'איז דא אן אסיפה פון די מועצת איז על כל פנים לפנים, איז כאטשיג זעהט אויס ווי ס'איז ווען דן מיט נושא ונותן און און דער און די רבנים פון די מועצת פארשטייען טאקע אזוי ווייל זיי זענען טאקע פארדרייט זיי זענען אריינגעשלעפט און אוודאי די פאליטיק פארשלעפט זיי דא ווען מען מאכט אן אסיפה צו רבנים ס'איז ניטאמאל קיין אסיפה ס'איז ניטאמאל ארויפגעלייגט אויפן טיש די שאלה מיט מיט די גאנצע אסיפה איז א פורים שפיל צו מאכן אפאר פיקטשערס און ווייזן מען איז געגאנגען מען האט זיך געפיקטשערט און מען האט געמאכט ווי ס'דא איז אין פארנט איז אלעס פיין מען פרעגט ניטאמאל קיין קשיות עס פארט אלעס על פי הוראתו של אותו זקן בלי שום שינוי כל שהוא ס'איז אלעס פארט א מחיה און מען קען טוהן אלעס אויף דער וועלט און ס'שטעלט זיך גארנישט אפ פאלט איינעם גארנישט ביי זאג אפי' אפילו מען פארקריכט מען אביסל און צוריק קומען דא צום ענין און די גאנצע פרשה פון דעם קאמאן קאר האט זיך אנגעהויבן וואס איז אייביג געווען און ביי די קינדער אין קאמאן קאר איז גארנישט אלעס איז גארנישט און מען ווייסט נישט וואס ס'איז און מען האט דורך געקוקט אלע דאקומענטן מען האט גארנישט געטראפן אזוי שרייבן זיי דאך דעם הכשר מען האט ארויס ס'איז ארויסגעשיקט געווארן דא פאר טויזענטער אידן ס'איז ופרשו את השמלה לפני זקני העיר שחור על גבי לבן אפילו נאר א הונדערטסטל פון די דאקומענטן זאלן זיין אמת עס איז דאך אלעס די דאקומענטן רעדן דאך פון זיך אליין מ'האט דארט גארנישט מזייף געווען יעדער קען עס אליין ליינען ס'פאלט איינעם ביי אז מען דארף יעצט חוזר זיין, אדער מען דארף נאכאמאל כאטשיג מאכן נאך אן אסיפה און דן זיין אויף דעם? מען האט אריין געמאכט יעצט, מען האט זיך אריין געבראכן אין די תלמוד תורה, אפאר צדיקים, און מען האט געטראפן שחור על גבי לבן יעדן יעדן טעשל פון די קינדער האט מען געטראפן טרייפענע גויאישע ביכער, ס'איז שוין נישט קאמאן קאר מיט טיפע זאכן קריטיקל טינקינג פעקט און אפיניען. ס'איז געבויט אויף קאמאן קאר אבער ס'איז מיט. דאס הייסט די זאכן וואס וואס רעדן חזיר אויפן טיש, נישט זאכן דקות'דיגע זאכן צו ס'איז די דרך הלימוד להלכה פון רבי עקיבא אייגער צו נישט. ס'איז פשוט דער גוי מיטן גאנצן גאנצן גאנצן אלע קאלירן. אלע קאלירן. פשוטו כמשמעו. אלע קאלירן. פאלט איינעם ביי אז יעצט דארף מען כאפן א טריט אויף צוריק? דארף דן זיין איז דאך דאס פשט אז דא דא דאס איז א באן וואס פארט טויזנט מייל א שעה ס'איז נישטא קיין סטאפ ברעיק ווייל דער קאנדאקטער פונעם באן איז דאס געלט און ממילא די די נידון דא איז נישט יעצט אז מ'גייט דעם באן אפשטעלן הלוואי מי יתן והיה די נידון דא איז אז דארף זיין האר אויפשטעלנדיג עד היכן הדברים מגיעים ווי די זאך פארט, און אז מען דארף אראפ טאנצן פונעם באן. און אויף אראפ טאנצן פונעם באן. פשוט כאפן און אראפ טאנצן פונעם באן. על כל פנים אינעם איד, אין דעם צייטונג דאס פון די פארטיי וואס מען האט געמאכט דעם סך הכל פון די מיטינג ביים וויזשניצער רבי'ן אין שטוב איז א לאנגער ארטיקל, אבער אין דעם דארט געבן זיי א רובריק קורצער איבערזיכט פון דעם פינף זייטיגן בריוו וואס רעפרעזענטירט די שטעלונג פון הונדערט נײַן און זעכציק מוסדות התורה והחינוך אין ניו-יארק סטעיט, און זיי שרייבן אזוי, דער אנטווארט וואס איז געשריבן געווארן אויפן ראט מיט די קלארע הדרכה פון די גדולי ישראל, רייט מיינט מ'האט זיך באראטן, מ'האט זיך שואל עצה געווען, און די קלארע הדרכה פון די גדולי ישראל, די גדולי ישראל האבן מדריך געווען דעם בריוו, און די תוצאה פון דעם בריוו וואס מ'טאר נישט זען, וואס מ'ווייסט נאך יעצט וואס דאס איז, פון די ניו יארקער אידנטום צו די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן איז געווארן אונטערגעשריבן דורך די גרעסטע מוסדות התורה אין גרעיטער ניו יארק, וויליאמסבורג, בארא פארק, קרית יואל, מאנסי, קרוינהייטס, פלעטבוש, אפסטעיט, סטעטן איילענד, קעטסקילס און נאך. אונז האבן שוין דעמאלטס דאס אויפגעברענגט אז עס איז ליגנט, אונז האבן דעמאלט אליין פארשטאנען אז עס איז נישט געווארן אונטערגעשריבן האבן מיר היינט אין האנט אויך דעם אריגינעלן בריוו צו שעיקער וואס האט אונטערגעשריבן פערלס, און זיי האבן נאר געזאגט זיי לייגן צו א רשימה, א געדרוקטע רשימה פון די אלע הונדערט נײַן און זעכציק מוסדות אז זיי שטייען אונטער דעם בריוו. פאר דעם געלט האבן זיי געקענט ארויף לייגן דרײַ הונדערט און פֿינף און פֿופֿציק אויכעט. אבער על כל פנים, מיר גייען ווייטער וואס דער איד האט געזאגט, ער רעפרעזענטירט א קלארן רוב פון די תלמידי המוסדות אין ניו יארק און איבערוועגנדיגן מערהייט פון אלע היימישע און חסידישע מוסדות. זאגט ער ווייטער, צוליב פאר די פארשטענדליכע סיבות איז דער פאקט אז די שונאי הדת און די אלע וואס האבן געשטעלט פאר א ציל צו צוברעכן די הייליגע מערכה צושמירן יעדעס ווארט וואס ווערט געשריבן האבן די עסקנים צונויפגענומען די מוסדות אויף א פערזענליכן וועג און נישט צירקולירט דעם בריוו עלעקטראניש, דעריבער איז נישט מעגליך געווען אנצוקומען צו אלע קלענערע מוסדות התורה נאך בעפארן דעדליין וואס איז געווען די פארגאנגענע שבת קודש וישב במאמר המוסגר מיר האבן שוין דעמאלטס דאס צולייגט און און צוקליבן אז די גאנצע זאך איז שקר און ליגנט, דער בריוו האט נישט צירקולירט. און מ'האט עס נישט ארומגעטראגן, און קיינער האט אויף דעם נישט אונטערגעשריבן. און די קלענערע מוסדות התורה מיינט מען צו זאגן אזוי ווי שאפראן, אזוי ווי קאשוי און די אנדערע וואס זענען געווען אין די מסירה האבן זיי בכוונה מכוונת נישט געברענגט דעם בריוו, ווייל היינט פארשטייט מען וואס ליגט אונטער דעם, און האבן זיי עס נישט געשריבן. און דער בריוו איז געווען א סוד כמוס, אבער ברוך השם ס'איז היינט אן אפענע וועלט, און אלעס וואס קומט אן אין די הענט פון די רעגירונג קומט דאך אלעס אן. און ס'שטייט ווייטער דא אז דער פאראייניגטער בריוו, דער דער איד, שטעלט פאר די קלארע שטימע פונעם יהדות החרדית, און רופט אויס אז מיר ווילן און וועלן אנגיין מיט'ן ערליכן חינוך. איר הערט וואס ס'גייט דא פאר? דער בריוו שטעלט ארויף פאר די קלארע שטימע. און ער זאגט אזוי, א פאלגנד איז א קורצער איבערזיכט פון די הויפט נקודות פונעם בריוו, וואס פארנעמט פינף זייטן, וועלכע איז צונויפגעשטעלט געווארן מיט אסאך קאפ און מח און מיט זייער א קלארע אומצוויידייטיגע שפראך עס זאל האבן די ריכטיגע השפעה בעזרת השם. און די ערשטע פוינט וואס ער ברענגט ארויס וואס דאס איז הייליג בו אלה קדישא, אז דער בריוו צייגט אן אויף די קוריקולום מעפינג וואס פערלס האט ספעציעל צוגעשטעלט וואס ווייזט קלאס ביי קלאס, וואך ביי וואך, די געוואלדיגע ידיעות וואס א קינד באקומט אין די לימודי קודש, און וואס מיר לערנען מיט אונזערע קינדער מיט וואס די רעגירונג מוז זיך רעכענען. איז אויבן אויף ווען איינער ליינט אזוי נאקעט און טרוקן דעם איד און האט שוין חלומ'ט נישט אין ווילדסטן חלום וואס דא מיינט, יא, מען זאגט געוואלדיגע ידיעות וואס אידן באקומען, וואס מען לערנט אין די תורה, מען באקומט די ידיעה פון די אבות, און פונעם גאנצן השתלשלות פונעם יציאת מצרים, מיטן בנין המשכן, מיטן סדר הקרבנות, און אזוי ווייטער און ווייטער, מיט משנה תורה, און מען וועט באלד זען פון וואס מען, פון וואס מען רעדט דא, וואס איז די געוואלדיגע ידיעות אין די לימודי קודש, וואס די רעגירונג מוז זיך מיט דעם רעכענען. מען באלד געוואויר ווערן פארוואס די רעגירונג מוז זיך מיט דעם רעכענען אוואדע ווען מען נעמט גאנצן מעשה בראשית מיטן גאנצן סדר אבות וואס איז וואס איז דער ספר הישר דער ספר האמונה דאס איז דאס איז די נשמת רוח החיים פון כלל ישראל און מען איז עס מבטל מקדושתו און מען מאכט פון אים א טמא'נע גוי'שע בוך וואס וואס די נוצרים וואס האבן איבערגעטייטשט דעם בייבל האבן זיך דאס רחמנא ליצלן נישט געטוהן מיט דעם איז אוודאי די היינטיגע סעקולארע פראגרעסיוו ליבערל רעגירונג מוז זיך מיט דעם רעכענען זייער צופרידן, זיי האבן פון אזא תורה נישט געווען, די נייע תורה חדשה מאתי תצא, תורת שיק ושיקסע, און מ'זעהט ווייטער וואס דער איד זאגט, וואס עס ווייזט אן אז אפילו נישט אידישע אלגעמיינע סקול דיסטריקטס זאגן אז זיי האלטן נישט אז זיי זענען געאייגנט אפצושאצן ישיבות ווייל זיי פארשטייען נישט די לימודי קודש. ער זאגט אז ווען מ'לערנט דעם מעפינג זעט מען אז זיי קענען נישט אפשאצן די ישיבות ווייל זיי פארשטייען נישט לימודי קודש, אבער אונז ווען מיר וועמיר לערנען דא קען נישט אלעס לערנען אבער אביסל על קצה המזלג די ביכער פון די מעפינג העט מען זעהן אז די טמא'נע גוים די טמאים והערלים פונעם באורד אוו עדיוקעישאן אזא תורה קענען זיי זייער גוט תורת עדינה שיק עדינה שיקסע און אחיה שיק קענען זיי זייער גוט אפשאצן. און דערפאר האבן זיי דאס טאקע געשריבן פונקטליך עס זאל צו ווערן קענען אפשאצן. און ער זאגט ווייטער דא אין דעם איד אז די עלאקוואנטע ווערטער, טייטש די עלעגאנטע ווערטער, מאכן זייער קלאר אז אידן זענען אלץ גרייט אויף מסירות נפש אויפן ערליכן חינוך, און מען וועט דאך חלילה נישט לאזן צו טראנספארמירן דעם חינוך, דאס קומט ארויס דא, מען גייט נישט לאזן טראנספארמירן, רבותי נאך אזא טראנספארמאציע וואס זיי טוען דא שוין נישטא וואס צו טראנספארמירן, עס איז שוין אלעס טראנספארמירט, מען דארף שוין גארנישט טראנספארמירן. שוין, אין דעם האבן זיי שוין אן אלטן רעקארד פון עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, ס'איז חרב חדה בפיהם, און פון צווייטן זייט שפילט מען זיך ווי כאילו כאילו די מצילי החינוך, דאס איז שוין די אלטע היסטאריע.
זיי זאגן ווייטער אז אין די ענדע פארלאנגט דער בריוו פארצוזעצן דעם דיאלאג, וואס דארף מען זיך ווייטער האבן א פאראייניגטע שמועס, און אז די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן קען נישט אפשאצן און פרובירן צו פארשטיין וואס מיינט אן ערליכן חינוך, בעפארן געהעריג דורכטון און זיצן מיט מחנכים פון ישיבות צו באגרייפן און זיך באקענען מיט די געוואלדיגע חינוך און לימודים וואס ווערט צוגעשטעלט פאר די קינדער. דאס טייטש אזוי, אז די אז די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן וואס האט געמיינט ביז היינט, לאמיר איבערזאגן אין אנדערע אידישע ווערטער נאכדעם וואס מ'זעט די מעפינג, פארשטיין וואס דער איד זאגט דא. אז די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן וואס האט געמיינט ביז היינט, אז ווען מ'לערנט חומש לערנט מען אמונה, ווייל זיי זעען דאך דאס דער בייבל איז דאך איבערגעטייטשט אין ענגליש, דער גאנצער בייבל איז דאך א גאנצע השתלשלות הדברים אפילו פשוט צו פארציילן די בריאה מיט מיט די שבטי קה מיט די גאנצע זאך. אז דאס איז נישט ווי דער גוי האט געמיינט אז אונז לערנט מען לערנט דא סתם, מען לערנט דא פסוקי חומש אזוי ווי מען לערנט אזוי ווי אידן לערנען, זיי וועלן זיצן מיט די מחנכים, זיי וועלן זיצן מיט די שיק מיט די שיקסע, וועלן זיי גאר געוואויר ווערן אז דאס איז גאר גאר אן אנדערע זאך, ס'איז טאקע דאס דאס וואס זיי זוכן, דאס דאס רחמנא לצלן, דאס טרעפט מען אלעס אין תורת השם. און זיי שטעלן זיך נאכנישט אפ, און זיי זאגן ווייטער אז יעדעס ווארט אינעם בריוו איז אויסגערעכנט, און מ'איז געזעצן מיט די גדולי הרבנים און זייערע פארשטייער איבערצוגיין יעדע שורה, עס איז אדורך עטליכע רונדעס פון הגהות און מ'האט אינקארפארירט יעדנ'ס הגהות און הערות, ווי געשריבן אינעם הויפט באריכט האבן די עסקנים במשך פאריגע וואך פערזענליך באזוכט ביי צענדליגער מנהיגי הקהילות און מוסדות התורה זיכער צו מאכן אז דאס שפיגלט אפ א פאראייניגטע און קלארע שטימע צו לאזן הערן די ריכטיגע דעת תורה איבער'ן חינוך. דאס טייטש אז דער גאנצער מעפינג פון די שיק מיט די שיקסע איז דאס איז אלעס דאס איז קלאר, דאס איז די דעה פונעם וויזשניצער רבין זאל זיין געזונט, און פונעם ווינער רב זאל זיין געזונט, און פונעם פאפא רב זאל זיין געזונט, און פונעם צעהלימער רב זאל זיין געזונט, און אוודאי און אוודאי פונעם סאטמארער רבין זאל זיין געזונט, און פונעם באבובער רב זאל זיין געזונט, און פונעם סקווערער רבין זאל זיין געזונט, די אלע גדולי מנהיגי הקהילות די האבן דאס געזאגט וואס וועלמיר זעהן באלד וואס רחמנא לצלן וואס איז מעשה בראשית וואס איז די מעשה פון די אבות מיט די שבטים דאס איז יעדע הגהה דורכגעגאנגען מזוקק שבעתיים פונקטליך און דאס שפיגלט אפ די פאראייניגטע קלארע שטימע און דאס איז די ריכטיגע דעת תורה איבער'ן חינוך דאס איז נישט די שיק מיט די שיקסע האבן דאס אליין געטוהן מיט די פאר שישקע פילבער די אנשי דמים ומרמה דאס איז גאר די גדולי ישראל אליין שטייען אונטער דעם און זיי האבן דאס באגלייט. זיי ענדיגן צו דעם ארטיקל דעמאלטס אז כלל ישראל פאלגט נאך די אנטוויקלונגען געשפאנט און איז מתפלל היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל אז די שטעלונג פונעם יהדות החרדית זאל האבן דעם ריכטיגן אפקלאנג, די מסירות קעגן דעם ערליכן חינוך זאל זיך אפשטעלן, ס'זאל זיך איינמאל פאר אלעמאל באשטעטיגט ווערן כלל ישראל'ס רעכטן מחנך צו זיין אונזערע דורות בדרך ישראל סבא ובדרך התורה והמסורה וואס איז אראפגעשטעלט געווארן דורך אונזערע גאונים וצדיקים די מייסדים פון די בתי חינוך און ווערן ווייטער געפירט אויף די זעלבע וועגן דורך יבדלו לחיים טובים די אדמורים ורבנים מנהיגי קהילות וואס וועלן זיך פון דעם וואס פון דעם וועלן מיר זיך קיינמאל נישט אוועקרירן קיינמאל טייטש כלל ישראל אין אנדערע ווערטער מתפלל היה עם פיפיות השיק והשיקסע אז זיי זאלן ווייטער קענען ממשיך זיין צו טראנספארמירן דעם גאנצן חינוך ווייל דאס וואס זיי טוען דאס איז נישט נאר די שטעלונג פון די יעצטיגע רבנים ואדמורים וואס לעבן נאך, דאס איז גאר די המשכה פון די, אזוי ווי זיי זאגן דא, פון די צדיקים וואס האבן מייסד געווען דא די מוסדות, דאס איז געווען רחמנא לצלן חס ושלום די התקשרות פונעם רעבן זכרונו לברכה, און פונעם פאפער רב דער בעל ויחי יוסף זכרונו לברכה, און פונעם סקווערער רעבן זכרונו לברכה וואס האט במסירות נפש אויפגעשטעלט א שטעטל אינדרויסן פון די שטאט אוועקצוגיין פון די גוים, און די וויזשניצער רעבן זכרונו לברכה דער בעל תורת מרדכי וואס האט זיך מוסר נפש געווען און זיך מבזה געווען אויף יעדן אויף יעדן פרט ושעל און ביים פאבליק סקול און ביי אנדערע זאכן ביי יעדן ענין, דאס איז אלעס געווען דאס איז דאס איז גאר די המשכה פונעם באבובער רב זכרונו לברכה, דאס איז די גאנצע זאך. און ווען מ'האט געזינגען בך בטחו און חסדי השם כי לא תמנו, מ'האט איבערגעלעבט די קריג, האט מען טאקע דאס אויף דעם געזינגען, אז מ'האט זיך דערלעבט, אז ס'וועט געבוירן ווערן נאך זיבעציג יאר א שיק מיט א שיקסע, און וואס זיי וועלן אוועקשטעלן דעם גאנצן חינוך הטהור און עס געהעריג אוועקשטעלן, דאס איז גאר די קלארע המשכה בדרך ישראל סבא אן קיין שום פקפוק לגמרי. דאס איז די סך הכל וויאזוי דער איד שטעלט אוועק וואס דא איז פארגעגאנגען און וויאזוי דער בריוו איז געבוירן געווארן. דער עצם בריוו וואס איז נאכדעם ארויסגעשיקט געווארן נאך די אסיפת הרבנים איז אויפן קעפל קודם געשטאנען אינדערמיטן, אזוי ווי א קרוין אויפן קאפ, אגודת ישראל אוו אמעריקע פארטי טו בראדוועי אין מאנהעטן, און תורה ומסורה סיקס טווענטי פאסטער עוועניו אין ברוקלין, און נאכדעם פערלס אין טוועלף העיווערד סטריט אין ברוקלין. קודם כל די עצם זאך, איך ווייס נישט צו די אלע רבנים הגאונים והצדיקים האבן געוואוסט אז זייער נאמען על כל פנים וועט פארטראטן ווערן אויף איין דאקומענט מיט די אלע ארגאניזאציעס, און דאכט זיך מיר אז ביי ביי די אסיפה האט מען פון דעם גערעדט, אבער על כל פנים דאס איז שוין, מ'קען שוין זאגן דאס איז שוין פון זייערע מצוות. אבער לאמיר רעדן דא פונעם עצם בריוו, כ'וועל נישט אריינגיין אינעם גאנצן לאנגן ארכו ורחבו פונעם בריוו, ס'איז א פינף זייטיגער בריוו, כ'וויל מיך בעיקר באציען דא אויף די נקודה פון די מעפינג, וואס שטייט אין דעם בריוו, דאס איז דאטומירט דעצעמבער צען צוויי טויזנט צוואנציג, און דאס גייט צו דאקטער קריסטינא קאקלין סטעיט עדיוקעישן דעפארטמענט אין אלבעני, און שטייט דא אזא שטיקל אזוי, Jewish studies also have deep educational, intellectual and academic value, די אידישע שטודיעס האט א טיפע עדיוקעישן און אינטעלעקט, טיפע לאגיק און אקאדעמישע חשיבות. די סטעיט עדיוקעישן דעפארטמענט שוד העוו די קוריקולום מעפ דעט העז בין פריפעירד צו זאגט ער אונז האמיר שוין צוגעגרייט פאר ענק און עטס דארפט עס שוין האבן אין ענקער באזיץ דעם מעפ וואס איז צוגעגרייט געווארן וואס בדרך אגב אינטערעסאנטע זאך זיי שרייבן דארט אז די אידן האבן געדארפט דעם בריוו ארויס שרייבן אין א דעדליין ס'האט געדארפט אנקומען זייער זייער שנעל און דא פארצייגט ער עפעס אזא האלבער הודאת בעל דין אז ס'ליגט שוין אין באזיץ פון די גאווערמענט די מאפע וואס מען האט צוגעגרייט, דאס טייטש וואס פערלס האט צוגעגרייט, און ער זאגט וואס איז די מאפע, די מעפ לעיז אוט אין גרעיט דיטעיל די סובסטענשעל עדיוקעישאן, אקאדעמיק, און אינטעלעקטשועל וועליו אוו דיס דזשואיש סטאדיס, די מאפע לייגט ארויס די געוואלדיגע עדיוקעישאנעל, אקאדעמישע, אינטעלעקטשועל חשיבות פון די אידישע סטאדיס, און ער זאגט אז די שטודיעס, די אידישע שטודיעס ווען כמובן ווען מען לערנט תורת השם, ריקווייער סטודענטס טו קאמפרעהענד, ריזען, אנאלייז און טינק, און ריקווייערס סטודענטס טו דיפלי אנדערסטענד, מען דארף באנעמען, מען דארף געבן צו פארשטיין, אנאלאזירן, טראכטן, טיף, טיף אריינקוקן. די, די מעפ אלסאו ריווילס די ברעט אוו די סאבדזשעקט מעטער קאווערט אין דיס קלעסעס אווער איטס מעני האנדרעטס אוו פעידזשעס, זאגט ער ס'א מאפע פון הונדערטער פעידזשעס, וואס היינט האמער אונז שוין דאס אין אונזער באזיץ, און זאגט די מאפע טוט מגלה זיין די ברייטקייט פון די אלע זאכן וואס מען לערנט. איט דעמאנסטרעיטס אין פעינסטעיקינג דיטעיל דעט דיס דזשואיש סטאדיס סעטיספיי די לערנינג סטענדערט די עס אי די יוזעס אין איטס אוין אסעסמענט זאגט ער דאס וועט ענק מגלה זיין אז דאס וואס די סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט פארלאנגט ווען זיי טוען אפשאצן א פאבליק סקול וואס דער אויסקום פון די לימודים וועט זיין עסטו געוואויר ווערן ווען איך וועל דיר מסביר זיין אין די מאפע ווי אזוי מען לערנט תורת השם עסטו זען אז רחמנא ליצלן אין בראשית נח לך לך וירא חיי שרה האסטו אלעס וואס די פאבליק סקול שטעלט צו. אין סאם זאגט ער אז דער סך הכל איז איטס אימפאסיבל טו ביגין טו אנדערסטענד ישיבה עדיוקעישאן וויטאוט אנדערסטענדינג די דועל קוריקולום ישיבה טיטש, וועסט נישט פארשטיין וויאזוי א ישיבה ארבעט פאר דו וועסט נישט פארשטיין וויאזוי וואס א ישיבה לערנט, איינער זאגט עס קוק אין די מאפע און דו וועסט פארשטיין וואס מען לערנט און וויאזוי מען לערנט וועסטו שוין פארשטיין די גאנצע זאך. ווי וואנס סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט דאס אנדערסטענדינג, ווי אר קאנפידענט דעי וויל שעיר די קאנקלוזשען אוו טענס אוו טאוזענס אוו סעטיספייד ישיבה פערענטס דעט ישיבה עדיוקעישאן אין מעני וועיס פאר סופיריער טו די אינסטראקשאן אין לאקעל פובליק סקולס. ווען דו וועסט אפלערנען די מאפע וועסטו שוין זעהן אז מען לערנט אין די ישיבה סאך אסאך אסאך בעסער פון די פובליק סקול. ווען איך וועל דיר ווייזן אין אין בראשית נח לך לך וירא דעם גאנצן שמד אפאראט וויאזוי א גוי טראכט און קוקט וועסטו פארשטיין אז מען לערנט דא ווייל ווייל מען הייבט דאך שוין אן ביי אונז אונזערע קינדער לערנען לערנען אין כיתה א' לערנט מען דאך שוין חומש כ'מיין מען פאנגט שוין אן צו לערנען די סדרה אפילו פון אויסנווייניג לערנט מען דאך שוין די גאנצע זאך און רחמנא ליצלן אז דא זאגט די סדרה זעמער דאך אסאך שטערקער ווי די פאבליק סקול'ס קינד פארשטיי און מ'עט עס דאך אריינברענגען אין בית מדרש און עס לערנען און אזוי ווי דער טשענסלער שרייבט מ'עט דאס אינספעקטן און מ'עט עס אנאליזירן צו זעהן צו זעהן ווי ווי באגליקט אונז זעמער. יעצט לאמיר אביסל געבן א טיפערן בליק, ווען איז די מאפע געבוירן געווארן? ווען איז דער גאנצער רעיון פון קודש קוריקולום און פון נעמען דעם גאנצן תורה שבכתב און תורה שבעל פה און איבערגעבן פארן גוי מסביר זיין ווי א גוי דעם גאנצן סתום אזוי ווי מ'עט עס שפעטער זען טאקע יעצט געבוירן געווארן אין שנת תשפ"א נאך די אסיפה, צו דאס איז מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, צו דאס איז אן אלטער אלטער דורכגעפוילטער פלאן וואס דאס איז שוין אויסגעארבעט און אויסגעהאקט און אויסגעשניטן געווארן, מיט אדמיניסטראטארן, און ליידער ליידער ליידער וואס מ'דארף זיין א מודה על האמת, מיט די מיטארבעטונג פון עטליכע מנהלים רוחניים פון די מוסדות, וואס זיי זענען עבדים נרצעים צו זייערע אדונים וואס דאס איז די מנהלים גשמיות און די גענצליכע בעלי בתים. און טאמער גלייבט מען נישט, יבואו הם ויעידו על עצמם, לאמיר פארליינען דא חלקים פון עטליכע אימעיל אויסטוישן פון עטליכע יאר צוריק, מיר זאגן יעדן זאך מיטן דאטום, און זאלן זיי אליינס מעיד זיין, אבן מקיר תזעק, למי החותמת ולמי הפתילים, איז דאס טאקע עפעס א זאך וואס דאס איז געבוירן געווארן אין פרשת וישלח תשפ"א ביים וויזשניצער רב אין שטוב מיט א שאלה און א טאג דערויף האט מען דאס פאבריצירט, צו דאס איז א לאנגע לאנגע פאבריקאציע וואס איז שוין לאנג געווען אפגעבאקן, אויסגעהאקט, אויסגעארבעט, דורכגעפירט, און אריינגעגעבן פאר די רעגירונג, און נאר ביים לעצטן מינוט ווען מ'האט עס ריליעסט האט מען געדארפט האבן דעם סטעמפעלע, דעם הכשר, און מ'האט געמאכט אזא פורים שפיל, מיט א פאר פיק אריינגעברענגט א פאר פיקטשער מאכערס, און בדרך אגב זיכער געמאכט אז ביי די אסיפה זאל חלילה קיינער נישט אריינקומען. יא, מען געדענקט זיך נאך אלע די, חוץ אויב די, אויב די זיכרון איז אזוי קורץ, די פרשה מיט פרישמאן און אלע ענינים ארום און ארום וואס דארט איז פארגעקומען, וואס מען האט באמת ארומגערירט דא ממש אויפן שפיץ גאפל וואס פאר א פארברעכנס דארט איז פארגעקומען.
יא, איז דא, איז לאמיר פארליינען דא אן אימעיל. פאר איך גיי צו דעם אימעיל, די געדאנק פון דעם תלמי המלך, איז דערמאנט אזוי דער מתחילה, מען זעט דאך שוין דעם געדאנק וואס איז ארויפגעקומען א חושך אויף די וועלט דריי טעג, ווען מען האט איבערגעטייטשט די תורה יוונית, וואס דעמאלטס איז געווען וואס חכמי ישראל האבן עס געטון, עס איז געווען אז זיי האבן אלע מכוון געווען די זעלבע זאך, קיינער האט נישט. זיי האבן דאך געמאכט די זעלבע די זעלבע זאכן וואס זיי האבן געטוישט איז מבהיל הרעיון וואס איז געווען דעמאלטס און דאך ווייל פשוט ווייל מען האט איבערגעטוישט מיט מיט כמעט די די קדושים וטהורים וואס מיר האבן נישט קיין השגה אם ראשונים כמלאכים אנו כ כ מען האט נישט קיין מען האט נישט קיין צל של מז מען קען נישט מעלה זיין אפילו על הדעת וואס וואס פאר א קדושים מען רעדט און מען זעט אז ס'איז געווען ברוח הקודש און מיט דעם אלעם זעהט מען די מורא'דיגע פגם, פשוט ווייל מען האט עס איבערגעטייטשט אויף די גוי'אישע שפראך האט עס אראפגעברענגט א חושך אויף די וועלט פאר דריי טעג, רעדט מען דאך מבהיל הרעיון די קאנטראסטן די די די די און ווער ס'טוט עס און וויאזוי מ'טוט עס, ווער איז די מאדערן ארטאדאקס עדינה שיק איז, וואס פאר א.

איבעראל צו וואהלן די ליידער, די רבנים, די אדמורים, די דיינים פון אלע קהילות, מ'לאזט קיינעם נישט ארויס, יעדן שלעפט מען אריין, טאמער ס'איז עס איז ניצול געווארן מבין השריפה אוד ניצול מאש, אזא גאון וצדיק ווי די וויזשניצער דיין, זאל זיין געזונט און שטארק הגאון ר' משה קעסלער וואס האט ווי ברוב יגיעתו און מ'קען זאגן לערנען תורה לשמה ותורה בטהרה און מברר געווען די סוגיא און און מען איז אים רודף עד עד מיצוי הנפש אז ער זאל אז ער זאל מוזן מוזן זאל זיך דעם קאפ נישט קענען האלטן קלאר און אזוי און אזוי ווייטער און וואס מ'טוט פאר רבי אלי' בער און פאר אנדערע אידן איז איז א מורא מורא'דיגע זאך וואס איז געשען און אלע חכ אלע חכמי ישראל פון תש תש אין די היסטאריע פון תשפ א און אלעס רבונו איינער קוקט נאך צוריק אין די היסטאריע וועט אויך נישט וויסן וואס דא איז געשען, איינער וועט עס ליינען, וועט ליינען דעם איד און עס זען, נעמען די דאקומענטן, ס'וועט קומען לאמיר זאגן אז ווען משיח זאל אוודאי קומען, וועט קומען א חוקר הונדערט יאר ארום, און זיי וועלן אפשרייבן די היסטאריע פון יהדות אמעריקע, זאגן א מורא'דיגע פאסירונג האט פאסירט, מיט די חסידים, מיט די רבנים, מיט די אדמורים, מיט די קנאים, מיט די אגודאים, מיט די סאטמורים, מיט די גוים, מיט די שקצים, מיט די רעפארמער, מיט אלעס, אלעס איז געפארן אויף איין באן, פלא פלאים איז דא געשען. מען כאפט נישט אז ס'איז געווען צוויי דריי געלטגייציגע חברה דא וואס האבן וואס האבן וואס האבן וואס האבן זיי זענען געווען די בריקן בויערס און געברענגט די צינורות און זיי האבן געפירט דעם פירן געפירט און זיי פירן ווייטער און ס'פ און ס'שטעלט זיך נישט אפ מיום ולא מהתעשה.

זאגן זיי אזוי, עס איז געווען פארשידענע דעוועלאפמענטס, האבן מיר געהאט א מיטינג מיט אלע אדמיניסטרעיטארס, מנהלים גשמיים און ענגלישע פרינציפעלס, וואס מען האט ערהאלטן אן אפדעיט אויף וואס וואס וואס איז וואס האט זיך דעוועלאפט, און מען גייט באהאנדלען די קומענדיגע זאכן וואס מען גייט ווייטער טון.

נישט אריינגיין אין אריכות פון צענדליגע אימעילס פאר דעם און נאך דעם, אבער צו זאגן קלאר אונז גיימיר באהאנדלען ביי א מיטינג די ראול אוט, דאס הייסט מען גייט עס איבערגעבן פאר די מוסדות, די צווייטע שלב, די צווייטע חלק פונעם אונזער קוריקולום וואס דאס איז די פערלס, די באוויסטע פערלס קוריקולום, און זיי זאגן אז יעדער, זיי פארלאנגען אז יעדער מנהל

קודש קאנפרענס קאל, זיי רופן עס אן די קודש קאנפרענס קאל, געווען א קודש א קאנפרענס קאל פון קודש, וואס איז דאס קודש? זאגט ער ווי ארעינדזשד די קאנפרענס קאל ביטווין דאקטער עדינה שיק און סאם כיתה ד' מנהלים, עולם זאל גוט הערן וואס ער זאגט, ס'איז געווען א טעלעפאנישע קאנפרענס צווישן די דאקטער עדינה שיק, דאס איז די שיקסע, דאס איז די שוועסטער פון אבי, און כיתה ד' מנהלים, דא רעדט מען נישט פון ענגליש פרינציפעלס, מנהלים, ווי קומט דא אריין, ווי קומט די שיקסע צו זיין אויף א קאנפרענס קאל פון כיתה ד', ווייל דאס איז א קודש קאנפרענס קאל, דאס איז נישט חול. פארטיסיפעטינג אין די קאל ווער מנהלים פראם סאטמאר, פאפא, וויזשניץ, ווין און קלויזענבורג. אויף דעם קאל איז געווען די מנהלים. מנהלים רוחניים, איז וואס מ'רעדט דא. זיצן מיט א שיקסע אויפן טעלעפאן, פון סאטמאר, פון פאפא, פון וויזשניץ, ווין און קלויזענבורג, און דעי עקספלאר דיפרענט סאבדזשעקטס דעט אר טאט אין כיתה ד'. ביסיידס פאר חומש משניות און גמרא, טו סי וויטש סאבדזשעקטס אר טאט יוניווערסעלי. די אלע מנהלים פון די אלע מוסדות האבן באהאנדלט מיט די שיקסע, האבן זיי באהאנדלט וועלכע נושאים, אויסער חומש משניות און גמרא, וואס נאך לערנט מען יוניווערסעל, ס'טייטש אין אלע מוסדות התורה ווא דען, ובכן ואבקע זינגט מען דאך נאר אין סאטמאר, און יעדער יעדער האט זיך דאך זיין זיינע אייגענע ענינים, אבער וואס נאך אויסער חומש משניות און גמרא וואס אלע מוסדות זענען גלייך?

פון סאטמאר פאפא וויזשניץ און קלויזענבורג האט זי געפילט אז דער קאל איז געווען זייער פראדוקטיוו, ס'האט געהאט זייער גוטע תוצאות און ס'האט איר געגעבן א טיפערן בליק וואס גייט פאר אין די חדרים און די אינפארמאציע וואס די מנהלים האבן איר איבערגעגעבן וועט זי אריינלייגן אינעם אין די אינטו די קודש קוריקולום מעפ. דער קודש קוריקולום מעפ וואס תשפ"א. האט מען אזוי כדאגה מי זה בא באחרון אזוי געגעבן א דערמאן אין א ענגע אסיפה ביים וויזשניצער רעבין און א וואך דערויף איז ער שוין האט מען שוין געהאט א בריוו דערוועגן אין עדיוקעישן דעפארטמענט איז פיר פינף יאר פריער איז שוין געזיצן מנהלים פון די אלע תלמודי תורה מנהלים רוחניים און מיט איר דאס אויסגעהאקט און אויסגעארבעט וואו זי גייט בויען דעם קודש קוריקולום מעפ זאגט ער ווייטער די טערד גרעיד כיתה ד' מעפ איז נאו קאמפליט ענד דאקטער שיק העז אלרעדי ביגין ווארקינג אן די מעפ פאר גרעיד פאר כיתה ה' דאקטער שיק האט שוין געענדיגט דאקטער דאקטער שיק האט שוין געענדיגט די מעפ פאר כיתה ד' יעצט האלט זי אינמיטן בויען די מעפ פאר כיתה ה' זיי זאגן ווייטער אז די סקול יער איז קאמינג טו א קלאוז ווי אר געטינג רעדי טו פרינט די פעירלס ווארק בוקס און אדער מאטיריעל, און ער גייט ווייטער און ווייטער, מען האלט מיר אינמיטן דרוקן די ביכער, און מען האט שוין געטראפן מיט פארשידענע פאבלישערס וואס גייען עס דרוקן. ער זאגט דארט ווייטער, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם גאנצן אימעיל באריכות, נאר בדרך אגב זאגט ער אז אין מעי טווענטי פאר איז געווען פינף אינדיווידזשועל מיטינגס, ס'איז געווען אויסער וואס ס'איז געווען מיטינגס ארום מיט יעדן איינעם אויף איינמאל, ס'איז געווען עקסטערע מיטינגס וויט די פאלאואינג מוסדות, געווען א מיטינג מיט פאפא, מיט באיאן, מיט קראסנע בארא פארק, מיט יונייטעד ליבאוויטש ישיבה און בעלז, און די מיטינגס זענען געווען ווערי פאזיטיוו און די פידבעק וואז קאנסטראקטינג, ווי בילט א לאט אף עקסייטמענט אבאוט די נעקסט יערס ELA פאר טערד גרעיד און מעט פאר גרעידס פאר סיקס, און זאגט אז זיי זענען זייער עקסייטעד פאר די נייעם קוריקולום וואס מען גייט דא מאכן פאר די דריטע קלאס און פאר די פערטע קלאס און די זעקסטע קלאס. און ער זאגט מ'האט זיך אויך געטראפן מיט דזשענערעישן רעדי, וואס אונז ווייסט מען שוין פון דעם דזשענערעישן רעדי פון דעם בריוו פונעם טשענסלער, די ווענדער פראוויידינג פעירלס ווארקשאפ ענד קאוטשינג אן די פעירלס קוריקולום אין סקולס. זאגט ער מ'האט זיך געטראפן מיט דעם דזשענערעישן רעדי וואס זיי גייען מאכן די ווארקשאפס און קאוטשינג, זיי געבן די הדרכה פאר די פעירלס קוריקולום אין די סקולס, טייטש אז דעם פעירלס קוריקולום וואס ווי מ'שמועסט דא און צווישן די רבנים און אדמורים און מ'פארפאסט און געבן רב מ'האט דאס איז דעם רבינ'ס זכרונו לברכה'ס ווינטש, וואס דער רבי זכרונו לברכה האט אויף דעם משתוקק געווען און יעצט האבן עס געמאכט אנשים יראי השם, אזוי ווי עס איז דעם באוויסטן בריוו פון די רבנים שרייבט ער דא אז מ'האט גענומען דזשענערעישן רעדי, דאס איז אן ארגאניזעישן וואס גייט ארום אין אלע פובליק סקולס אויפבויען די קוריקולומס. זיי, זאגט ער, זיי גייען מאכן ווארקשאפס און זיי גייען מאכן קאוטשינג צו נעמען די פעירלס קוריקולום אין די סקולס און עס אויסלערנען די טיטשערס וואס זיי צו לערנען. די גוים וואס זענען מחנך דעם פאבליק סקול נעמען דעם רעבן זכרונו לברכה'ס ביכער, ווי מען הערש בערקאוויטשענס ביכער און גייען דאס אויסלערנען. הפלא ופלא. נישטא ווער ס'זאל לאכן ס'זאל וויינען, אבער על כל פנים מ'זעהט דא אבער זייער קלאר אז די אלע זאכן וואס די טשענסלער האט געשריבן און נישט די גוי האט געשריבן און געזאגט דאס איז געהאקט און געטוהן מען האט דאס געהאמערט און געהאנדלט מיט מנהלים מיט מנהלי ענגליש דעפארטמענט און די מנהלים רוחניים און עס פארט א באן פעסט, פארט שוין יארן לאנג, די באן פארט פארט פול פול ספיד. כ'האב דא נאך א נאך אן אימעיל אויסטויש וואס איז אביסל א פריערדיגן דאטום, דאס איז למספרם פעברוארי אַכט און צוואַנציק צוויי טויזנט זיבעצן וואס דאס איז ווינטער תשע"ז, אויך א לאנגער. א לאנגער אימעיל, קודם הייבן זיי אן מיט די מידיע, שרייבן זיי, ווי האב ריטשט אוט טו וועריעס ניוס אוטלעטס טו קאווער די דעינדזשערס דעט די חינוך סיסטעם איז פעיסינג, זאגט ער, דער וואז א היסטאריקל אינטערוויו אן קול מבשר וויט ר' חיים דוד צוויבעל, ר' משה דוד נידערמאן, רבי אהרן סופר, רבי אבי גרינשטיין, איז דער באוויסטער אינטערוויו וואס איז שוין עטליכע מאל געשפילט ברבים, זיי פארשטעלן באריכות, דעי ספאוק אבאוט די אחדות און טיעם ווארק אוו פערלס וויטש איז יונייטעד אלל קאמיוניטיס און קהילות לייק נעווער ביפאר, זאגט ער אויף דעם אינטערוויו אויף קול מבשר איז ארויסגעברענגט געווארן אז ס'איז דא א אחדות מיט וואס אלע קהילות ארבעטן צוזאמען ס'איז נאך אזאנס טאקע נישט געווען ווי ביז יעצט, טאקע נישט געווען, אמת דאס איז אמת. נאכדעם גייען זיי ווייטער רעדן זיי פריש פון דעם קודש קוריקולום. עז פארט אוו אן אנגאוינג עפערט פערלס איז אין די פראסעס אוו קריעטינג א קודש קוריקולום מעפ וויטש וויל אוטליין די סקילס די טשילדרען מיט טרעט צו די קודש פארט אוו די דעי זאגט ער אז פערלס האלט צו צוויען זאגט עס אן בהתחלת הדברים אז פערלס האלט אינמיטן בויען די מאפע וואס דאס גייט ארויסברענגען די סקילס, די די די די די כשרון, כאטש מ'רעדט דא פון גויאישע וועג, גויאישע כשרון, וואס ווי דער גוי פארשטייט אז מ'דארף ארויסנעמען פון א סקול טאג, וואס מ'נעמט ארויס פון די לימודי קודש, און זאגט ווייטער, ווי וואלד לייק טו טענק אלל מוסדות וואו האט העלפט אוט ביי פראוויידינג דיטעילס אוו וואט איז בינג טאוט אין איטש גרעיד, ענעיבלינג דאקטער עדינה שיק וואו האז בין ווארקינג עקסטענסיוולי טו קריעיט די קודש קוריקולום מעפ, טו פרעזענט איט אין אן עקוראט מענער, זאגט ער אונז דאנקן מיר אלע מוסדות וואס האבן געהאלפן מיט די אלע פרטים מיט די פרטי פרטים האבן צוגעהאלפן ערמעגליכט די דאקטער עדינה שיק די שיקסע שיק וואס זי האט געארבעט גאר שטארק צו אויפבויען דעם קודש קוריקולום מעפ וואס מיר קענען געהעריג אוועקגעשטעלן זאגט ער ברוך השם די פירסט און סעקאנד גרעיד מעפס העוו בין קאמפליטעד סטייטש, פאר די ערשטע קלאס אין כיתה ב' און כיתה ג' האט זי שוין געארבעט, שי איז נאו ווארקינג אן טערד גרעיד, וויט די גאול אוו קאמפליטינג אלל גרעידס, זי גייט מאכן די מאפע פאר אלע כיתות. אינטערסאנטע זאך וואס זיי שרייבן צו און זיי אליין טוען עס אונטער אונטערשטרייכן, די פארט אוו די אינישיעטיוו די קודש קוריקולום

זייער באהאלטן, פארצייל עס פאר קיינעם נישט מיט עניוואן, ביז ס'איז פארטיג און אונז גיימיר עס איבערגעבן צו די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן וואס דאס האט פאסירט יעצט. פינף יאר ארום, יא, מורא'דיג, דאס הייסט אזוי מען האט דאן באווארנט אז פון חיים יצחק מאנדל ביז איך וויל נישט רעכענען דא אלע נעמען פון אלע גרויסע צדיקים, יעדער פון די אדמיניסטרעיטער זאל עס חס ושלום נישט ווייזן, נישט פאר זיין רב, נישט פאר זיין דיין, נישט פאר זיין, נישט פאר די עלטערען חס ושלום, און נישט פאר די מנהל רוחני, נישט פאר על כל פנים די וואס האבן עס נישט מיטגעהאלטן, ס'זאל זיין סטריקטלי באהאלטן פאר די גאנצע פינף יאר ביז די זאך ווערט אויסגעהאמערט און גייט אריין לכלל מעשה, און דעמאלטס דארף מען עס שוין נישט ווייזן, ס'זאל שוין זיין אינעווייניג, השם ישמרנו. און נאכדעם גייען זיי ווייטער אין דעם אימעיל אויסטויש און זיי רעדן פון קוריקולום אימפלעמענטעישן, אימפלעמענטעישן מיינט דורכפירן. אימפלעמענטירן,
אריינפלעכטן, אריינברענגען, וואס דאס איז קלאר אז דאס וואס זיי האבן פרובירט צו מאכן, צו זאגן, איך ווייס אז איינער פון די מיטינגס, איז טאקע דער עסקן, דאכט זיך אין א מיטינג ביי וויזשניצער רבי'ן, האט מען אים פארגעלייגט דעם בריוו פונעם טשענסלער וואס ער שרייבט, יא, א גוי שרייבט, וואס האמער אונז מיטן גוי? וואס האב איך וואס דער גוי שרייבט? דער טשענסלער שרייבט, ס'טייטש א רעגירונג שרייבט. אונז זעמיר געווען, אונז זעמיר געזיצן, זעען מיר די רעפארם און די טשעינדזשעס און ווי מען ארבעט, מען בויט קאריקולומס, פארציילט זיך דער טשענסלער די אלע זאכן. איז אויף דעם ענטפערט ער, דער גוי האט עפעס, וואס האב איך מיטן גוי איינגעלייגט? אבער דא זעהן מיר, דא זעהט מען עס לייוו, מען קען עס מיטהאלטן לעבעדיג ווי די זאכן האבן זיך געבויט, און ער שרייבט דא ווייטער אין דעם לאנגן אימעיל, נישט דורכגיין די גאנצע נאר שטיקלעך דא, זאגט ער אז אין די לעצטע פאר וואכן, פעירלס האט ארגאניזירט דריי ווארקשאפס, א ווארקשאפ מיינט ווען מען נעמט א זאך און מען שפילט עס אויס לעבעדיג, ווי מען זאגט, הענדס אן פאר פאר פרינציפ טא פאר פרינציפעלס זאגט ער צוויי ווערק שאפס האט מען געמאכט פאר די מנהלים און וואן פאר ליעד טיטשערס מ'האט גענומען די וויכטיגע טיטשערס און מ'זאגט עס גייט זיין נאך א ווערק שאפ דעם קומענדיגן זונטאג דיז ווערק שאפס אר דיזיינד טא העלפ פרינציפעלס אימפלעמענט די פעירלס קוריקולום אין די מאוסט עפישענט עפעקטיוו וועי זאגט ער די ווערק שאפס מאך מיר אונז אז די פעירלס קוריקולום זאל מען קענען אימפלעמענטן אינעם בעסטן וועג רבותי, ווען מען נעמט די פאם טרי ביכער פון רבי זלמן לייב סטרולעוויטש, וואס ביסודם של דברים עכ"פ זאגט ער אז ער האט זיך דורכגערעדט מיט הגאון הצדיק ר' מאיר וועבערמאן זכרון זכר צדיק לברכה און געשמועסט נישט אז איך גיב מיר דא הסכמה אויף די ביכער, אבער ווען איינער נעמט די ביכער אין די האנט אריין דארף נישט קיין ווארקשאפס, דארף נישט קיין קוריקולום, און דארף נישט קיין אימפלעמענטעישן, מיט קיין טרעינינגס, מיט קיין דזשענערעישן רעדי, וואס פאר א שווארץ יאר שרייבן זיי דא און פארברענען די טייערע צייט פון די אלע ארבייטערס, און זיי זענען דאך הויעך געצאלטע ארבייטערס מיט די אלע אימפלעמענטעישנס מיט די אלע זאכן. זייער פשוט, ווייל די טיפע קאמאן קאור מיט דעם גאנצן עסק, מיטן קודש מיטן חול, מיטן טמא והטהור, מיטן גאנצן אופן ווי זיי ווילן בויען דאס אויף צו זיין עקוויוועלענט מיטן פאבליק סקול, וואס אויפן בעסטן אופן די אלע מנהלים מיט די גאנצע זאך האבן מיט דעם נישט עכ"פ, אפילו זענען גוי'אישע טיטשערס האבן זיי קיין מיט דעם נישט קיין שייכות געהאט, האבן זיי געדארפט האבן ריגערעס טרעינינג, און דא שרייבט טאקע די רעגירונג אז זיי האבן דאס געזען ווי מען שטעלט עס צו. און ער זאגט אין די קאמינג וויקס ווי וויל העוו פאר אדישענעל ווערקשאפס, אויסער די פיר וואס איז שוין געווען איז דא נאך פיר פאר די פיר ליד טיטשערס. פאר די בענעפיט אוו יור סקול איטס ווערי אימפארטענט דעט יו מעיק שור יור פרינסיפעל ענד ליד טיטשער אטענד, ס'איז וויכטיג אז דיין מנהל און דיין טיטשער זאל דארט זיין, דאס איז נישט קיין שפיל, דאס איז נישט לפנים. און ער זאגט ווייטער און ווייטער ווי מ'גייט אונז באגלייטן. דאס אז ס'איז נישט לפנים האט מען דאך מיטגעהאלטן, מ'האט דאך געהאט שוין פאבליצירט פאר א יאר צוריק, אנדערהאלבן יאר צוריק, צוויי יאר צוריק די פיקטשערס וואס זיי האבן צוזאמען גענומען די מלמדים אין דעם זאל דארטן, איינע פון די סאטמארע זאלן, און מ'האט מ'האט דאך מיטגעהאלטן זאכן וואס וואס מ'האט געזען אבער צוזאמען ס'איז דירעקט אויף די אויפן קאפ דאס וואס איר האט געגעבן אזא א זאג נאכדעם די מימרא זיינע וואס האט זיך אזוי אויסגעדרוקט, וואס האב איך מיטן גוי, וואס האב איך מיטן גוי.

ווי קאנטיניו טו בי מחנך אור טשילדרען על דרך ישראל סבא ונזכה להגן על חינוך צאצאינו להדריכם על דרכי התורה והיראה הסלולה לנו בלי מפריעים. ווער ס'ליינט אביסל זייערע אימעילס, געווענטליך אלע זייערע אימעילס איז נישטא קיין זכר פון שם שמים פון קיין אידיש ווארט, אבער ווען ס'איז דא עפעס א גוט שטיקל שייגעץ-שטיק וואס זיי דארפן עפעס דעקן ענדיגן זיי צו געווענטליך.

שנתעורר פון דעם שינת התרדמה וואס אין ברית בין הבתרים איז איינע פון די זאכן שטייט דארט ותרדמה נפלה על אברם ס'איז אויסער דעם גאנצן גלות און חושך און ערפל און נאך תרדמה נפלה מ'וועט זיך אויפוועקן פון דעם שינת התרדמה און זיי וועלן וויסן וואס ס'טוט זיך דארף מען זיי נישט אנקומען דא צו צו חומת הדעת. ס'קען יעדער איינציגסטער דיין, רב, רבי, אדמור, אדער סתם אן ערליכער איד אדער א טאטע אריינשפאצירן אינעם אפיס פונעם אדמיניסטרעיטאר און אים בעטן גיב מיר זיי מוחל אהער די אימעיל אויסטוישן וואס וואס האסט באקומען פון פערלס און יעדער עס צו זען פאר זיך אליין ס'איז גארנישט באהאלטן ס'איז אלעס אפענע זאכן דארף נאר האבן דעם רצון דא אריינצוקוקן דערינען. על כל פנים מיר גייען אביסעלע ווייטער דא איז דא אן אימעיל אויסטויש פון אפריל זיבן און צוואַנציק צוויי טויזנט זיבעצן למספרם שטייט אויפן קעפל פון דעם אימעיל, דו טו די סענזעטיוויטי אוו דיס מעטער, פליז דו נאט פארווערד דיס מעסעדזש טו עניוואן. וואס דו גייסט ליינען אין דעם בריוו איז זייער סענזעטיוו און זאלסט עס פאר קיינעם נישט ווייזן. יא, שטייט אזוי דא אינמיטן, זאגט ער ס'דא גרויסע דעוועלאפמענטס, ס'דא פארשידענע נייע דעוועלאפמענטס אויפן פראנט, און הייבט ווייטער אן רעדט ער פון דעם קודש קוריקולום, עז פארט אוו די אנגאוינג עפערט, פערלס איז אין די פראסעס אוו קריעטינג א קודש קוריקולום מעפ וויטש וויל אוטליין די סקילס די טשילדרען אטעין טרו די קודש פארט אוו די דעי, און ער גייט ווייטער דאס אז אז אז פערלס ארבעט אויף די מאפע מיט ענעיבלינג דאק און ער טוט נאכאמאל דאנקען די מוסדות צו העלפן די דאקטער עדינה שיק, צופעליג זי איז א פראפעסאר פאר סייקאלאדזשי פאר דעם רופט מען איר דאקטער, זי איז א פראפעסארקע וואס זי האט געארבעט זייער שווער צו פאבריצירן דעם קודש קוריקולום מעפ, און זאגט ער ווייטער ווי וויל בי שערינג די קאמפליטעד פירסט סעקאנד און טערד גרעיד מעפס וויט די סיטי טו שאו די קאנטענט און די דעפט אוו וואט די טשילדרען לערן. דאס וואס זיי האבן געזאגט דאכט זיך מיר ביי די אסיפה דא געטאן אויסן צו רייבן האבן זיי געזאגט אז זיי האבן פאר די רעגירונג גארנישט געוויזן איז ליגנט שבליגנט אלעס געוויזן נישט נאר זיי האבן געוויזן זיי האבן מיטגעארבעט זיי האבן עס אויסגעארבעט און אויסגעהאקט און דא שרייבן זיי קלאר ארויס אז די די די שיקסע שיק האט שוין געענדיגט די ערשטע און צווייטע, און זי ענדיגט יעצט די דריטע, און אונז גיימיר דאס ווייזן פאר די רעגירונג, ווייל זי איז געגאנגען ווייטער צו די פערדע, אבער א קאפאנעם, זי האט דאס אונז נאר געוויזן, אבער ריליעסט געהעריג פאר די פאר די פאר די פאר די סטעיט האבן זיי עס נישט יעצט האבן עס נישט יעצט ריליעסט. דאס איז אויפן קודש קוריקולום. נאכדעם רעדן זיי ווייטער פונעם פונעם דזשענערל קוריקולום וואס דאס איז די לימודי חול. שרייבן זיי ווייטער אזוי, א ריטשערד אטאווי מיט זיין טיעם,

ארבעטן זייער שווער צו ענדיגן די צווייטע פאזע פונעם פערלס קוריקולום, דא רוקט ער אריין בעזרת השם, דאס מען זאל אויך זאל האלטן מיט דעם אלטן סימן אז ווען ס'איז עפעס א הינטל באגראבן רוקט מען עפעס אריין דא, איז זאגט ער אז מען גייט דאס אימפלעמענטן אין אלע פערלס סקולס אינעם קומענדיגן יאר, דאס גייט מען אריינברענגען. שטייט דא ווייטער אינעם אימעיל, אן עיפריל ניינטין איז ריטשארד אטאבי מיט אבי גרינשטיין האבן זיך געטראפן מיט די סעדליער טיעם, מיט די טיעם פון די קאמפאני וואס מאכן די בוקס, און זעהן וויאזוי מען מאכט די בוקס און ווי מען קען פארבעסערן די בוקס, און זיי גייען אריין אין אריכות מיט דעם גאנצן סדר הדברים מיט די בוקס און מיט די און און און ווי די פרינציפלס טוען א גאנצע צייט משתף פעולה זיין וויטש זיי אר אינקארפערינג אינקארפערעטינג עס זיי גאו עלאנג ער זאגט אז די פרינציפלס ברענגען דאס טאקע אריין בפועל די פרינציפלס אר עקסייטעד און אנקשעסלי וועיטינג טו אימפלעמענט די ניו פעיז אוו די פערלס אי על עי קוריקולום זאגט אז די פרינציפלס זענען זייער עקסייטעד און זיי קענען קוים ווארטן צו קענען דורכפירן און אריינברענגען אין די פערלס קוריקולום די אלע זאכן וואס מען האט געזאגט דא גארנישט לפנים, דאס איז גייט מיט א גאנצן פלאקער פייער, טאקע דער ריטשארד אטאבי מיט אבי גרינשטיין, די שיקסע מיט די שיק און די גאנצע חברה. און ער זאגט אזוי אז אונז גיימיר האבן עקסטערע אינדיווידזשועל מיטינגס פאר יעדע סקול מיט אלע קוריקולעם טיעם. איטש סקול וויל העוו די אפערטוניטי טו גאו אווער די ניו קוריקולום אן וואן אן וואן בעיסיס וויט אווער קוריקולום טיעם טו עקספלאר האו טו בעסט אימפלימענט איט אין יור סקול. ס'איז נישט סתם זאגט ער אונז גייען מיר אריינווארפן ביכער עטס וועט מוזן ברעכן קאפ און די פערלס טיעם וועט אראפקומען מיט יעדן סקול און מיט יעדן איינעם דאס דורכגיין זאגט ער און אונז וועלן מיר נאך זאגט ער ממשיך זיין און זיין בקשר און אויב האסט עני קוועשאנס זאלסט אריינקומען אין אפיס פון פערלס און ענדיגט צו הצלחה רבה. יעצט וועלן מיר צוגיין דא צו נאך א וויכטיגן אימעיל אויסטויש, וואס פון דעם אימעיל אויסטויש איז ממש אבן מקיר תזעק, אז דער גאנצער בריוו פונעם טשענסלער, עס איז נישט געווען סתם א מקרה אזוי ווי די אלע זאכן וואס ברוך השם מ'האט מכוון געווען, מ'קען זאגן על האמת, און די אלע שמועסן וואס מ'האט דא מנתח געווען און מפענח געווען דא דורכאויס די גאנצע תקופה, וואס ס'איז קלאר ארויסגעקומען, ס'האט זיך ארויסגעשריגן פון די צייטונגען און פון פארשידענע זאכן, אז דער גאנצער קוריקולום, דער קאמאן קאור, מיט די, און יעצט קומט צו דער נייער שקץ טמא הוא עכבר, דער קודש קוריקולום, און די אלע זאכן, אז זיי האבן דאס אויסגעהאקט מיט די רעגירונג אונטער די קוליסן, און דער בריוו פון טשענסלער וואס איז ארויסגעקומען איז געווען נאך א לאנגערע מיטארבעטונג וואס בכוונה מכוונת און זיי האבן עס אינאיינעם מיט די רעגירונג דאס אויסגעפלאנט און די רעגירונג האט שוין געפילט באקוועם און די מוסדות באקוועם אז מען קען שוין די ערשטע פאזע ווי מען זאגט מגלה זיין לרבים פון די הצלחה פון די טשעינדזש און די רעפארם און דאס איז געווען געארבעט, און דא אין דעם אימעיל וועט מען עס זען זייער קלאר אז זיי האבן נביאות געזאגט פארדעם, זיי האבן שוין געוואוסט פארדעם אז ס'גייט ארויסקומען א ריפארט, ווי ממש מ'קען זאגן אז פערלס איז געזיצן אין אפיס פון די רעגירונג האנט ביי האנט און מיטגעארבעט טריט ביי טראט, בשעת ווען אין איד און אויפן קול מבשר און אויפן בלאט און אין כ א כסלו האט מען גערעדט פון מסירות נפש און פון מלחמה און פון א קאמף. סאו מיר גייען ווייטער דא. דא איז דא אן אימעיל וואס איז דאטומירט למספרם אוגוסט פופצן צוויי טויזנט זיבעצן, עס איז שוין אינמיטן זומער תשע ז, שטייט דיער אדמיניסטרעיטער, זאגט ער נאכאמאל די הקדמה, דו טו די סענזעטיוויטי אוו דיס מעדער, פליז דו נאט פארווערד דיס מעסעדזש טו עניוואן. דאס איז זייער א מיליטערישער סוד און זאלסט קיינעם נישט משתף זיין, שיק עס נישט פאר קיינעם. און ער זאגט זאגט ער אזוי, אזוי ווי דו ווייסט, די סיטי גייט ארויסגעבן א ריפארט, די סיטי וויל, עז יו נאו, די סיטי וויל בי אישואינג א ריפארט אוו די פיינדינגס אוו די אינוועסטיגעישאן אינטו ישיבות, ענד וויל אלסא בי גיווינג רעקאמענדעישאנס טו ישיבות. זאגט ער, אונז גרייט מיר זיך אז די סיטי גייט ארויסגעבן א ריפארט, און כדי זיך צו גרייטן דארף מען זיך צוגרייטן לעגאל, און די משל זאגט ער בנוגע די סובסטענשעל עקוויוועלענס לאו און פונקטליך וואס די רעגירונג קען און וואס זיי קענען נישט זאגט ער ווי ריסענטלי קאמיוניקעיטעד וויט די באורד די באורד אוו רידזשענטס די באדי דעט אווערסיעס די סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט אז מען גרייט זיך צו מאכן גיידליינס און אונז האנדלען מיר מיט דעם אז די זאך זאל ארויסקומען ריכטיג, זאגט ער אונז האבן מיר זיך געטראפן מיט רידזשענט קעשן וואס רעפרעזענט קינגס קאונטי אין די באורד אוו רידזשענטס, און די מיטינג איז געווארן ארענדזשירט דורך אסעמבלימען דזשאו לענטאל, און ער זאגט אז ער האט די מיטינג, ביי די מיטינג וואס אונז האבן מיר זיך געטראפן וואס דזשאו לענטאל דער אסעמבלימען האט מסדר געווען, איז דאקטער עדינה שיק מעיד א קאמפרעהענסיוו פרעזענטעישאן אויף די קודש קוריקולום מעפס און וואט סקילס אור לימודי קודש ענקאמפעסעס אין תשע"ז האט זי שוין פארגעלייגט פאר די פאר איינע פון די רידזשענטס אז דעם גאנצן מאפע די מאפע וואס זיי האלטן אינמיטן בויען און ריטשארד לעיט אוט וואט ווי העוו אקאמפלישד סאו פאר אין ענהענסינג די סעקולער דעפארטמענט. ריטשארד אלטאבי האט אויסגעלייגט פאר די רידזשענט קעשן וואס אונז האמיר שוין אקאמפלישד אין פארבעסערן דעם סעקולער דעפארטמענט וואס דאס איז דאך די פערלס קוריקולום. די מיטינג וואס ווערי פראדאקטיוו ענד שי וואס אימפרעסד וויט וואט ווי אר דואינג. די מיטינג איז זייער פראדאקטיוו און זי איז זייער אינטערעסירט. דאס איז געווען פאר דער טשענסלער האט ארויסגעגעבן זיין. מורא'דיג.
די סאטמארער האבן דאס שוין פארשטאנען נאך אז א. זאגט ס'איז אראפגעפאלן די קובא דא אז. זיי האבן געזאגט זיי האבן דאך געווען מסייע געווען דאן ווען ס'איז ארויסגעקומען די חוב קודש צו וואוטן פאר לענטאל איז געווען גרויסע פלאקאטן אז ער איז ממש פון די וואס זענען האבן זיך געלייגט אויף די לענג און אויף די ברייט צו ראטעווען אונזער חינוך. האמיר שוין אביסל א קלארקייט.
יא, און ווער ס'האט מיטגעהאלטן אביסל דא די אנטוויקלונגען אויף חומות הדת ווייסט אז די ריעדזשענט קעשן, דאס איז דאך די ריעדזשענט וואס וואס מ'האט איר אראפגערופן ביים צום שאפראן רב, יא. זכרונו לברכה פאר זיין הסתלקות, און זי האט דעמאלטס געזאגט זי הערט זאכן וואס זי האט קיינמאל נישט געהערט, אוודאי האט זי קיינמאל נישט געהערט, אבער ווער האט זיך אפילו געחלומ'ט ביים שאפראן רב אז דא שטייט מען שוין יארן פריער און מ'זיצט מיט איר און זי איז צופעליג א גלויביגע, זי איז א קאטאליק צו וואס, און זאגט זי האט געלערנט בייבל און זי האט זייער גוט פארשטאנען וואס מען רעדט, מ'האט איר געדארפט שווענקען דעם קאפ, נישט פון פון וואס מאסטער האט אין איר אריינגעהאקט, נאר פון וואס ריטשערד מיט לענטאל מיט עדינה שיק האט אין איר אריינגעהאקט אין קאפ אריין, סיי מיטן קאמאן קאור און סיי מיטן קודש קוריקולום, דאס איז יארן פריער, דאס איז שוין לאנג לאנג שוין טיף כבוש כמבושל'ן איינגעטינקען די גאנצע עסק דא. זאגט ער דא ווייטער אין דעם בריוו, אין דעם אימעיל קודש קוריקולום, דאקטער שיק העז אלרעדי קאמפליטעד קודש קוריקולום מעפס פאר גרעידס וואן און פאר, און איט העז בין שעירד וויט סיטי אפישעלס טו דעמאנסטרעיט סאם אוו די סקילס סטודענטס געין ווען לערנינג לימודי קודש. זי זאגט זי איז שוין זי האט שוין געוויזן פאר פארשידענע סיטי אפישעלס די מאפע. און זי גייט יעצט, אז זי איז נאכנישט פערטיג זאגט ער, שי וויל נאו ווארקינג אן גרעידס פייוו ענד סיקס, וויטש וויל אינקלוד מעפינג פאר תלמודיק סטאדיס אין אדישן טו חומש רש"י. שוין, און זיי זאגן ווייטער אז אז אז עס קומט די נייע שול יאר און מען דארף זיך צוגרייטן, די עולם דארף ארדערן די נייע פערלס ביכער, און מען שיקט ארויס פרישע ביכער, און און און עטליכע מוסדות האבן שוין אריינגעלייגט זייערע ארדערס. און מאך זיכער, זאגט ער פארן אדמיניסטרעיטאר, זאל זאגן פאר זיין פרינציפעל ער זאל שיקן דעם ארדער צו שטעלן, פארשטעלן די ביכער. דאס איז אלעס נאר, בדרך אגב, דאס איז אלעס נאר לפנים. נאכדעם זאגט ער ווייטער, אז די קוריקולום קאמיטעי פון פערלס זענען, זענען, האלטן ביים ארגאניזירן א גרויסע טיטשער ווארקשאפ, וואס וועט, וואס וועט זיין אויף די אנפאנג פונעם נייעם שול יאר, סעפטעמבער זעקס, זאגט ער די ווארקשאפ איז דיזיינט פאר טיטשערס וואס ווילן אריינברענגען די נייע ELA טערד גרעיד קוריקולום, די מעט קוריקולום אין גרעידס פאר, פייוו און סיקס, און ענדיגט צו הצלחה רבה.
באמת פאר איר קומט אן איז דאך נאכנישט אנגעקומען צו דאס וואס שטייט דארט אליינס אין די קודש קוריקולום און די חומר אליינס אבער דא אליינס ווען מען זעט די צוגאנג און די מהלך און וויאזוי מען האט דאך שפחה כי תירש גבירתה און די מעמידים פני מצילים וויאזוי מען האט עס אוועקגעשטעלט מען שרייט יאפעד וויל אונטערברענגען און ממש און עס איז דא ווער אין די צייט וואס מען זעט זיי זענען הונדערטער טויזענטער מאל מער א סכנה ווי יאפעד און זיי זענען די וואס באגראבן דאס אליינס איז די די גאנצער די גאנצע הנהגה דאכט זיך אז אז אז איינער וואס האט אביסל אידיש געפיל וואלט וואלט קריעה געריסן פון פון פון דעם אליינס נאך פארן הערן וואס וואס מען האט דא געטון און וואס מען האט זיך געשפילט.
יא. איך זאג ווען מען לערנט די הקדמה פונעם ספר דארף מען שוין נישט לערנען דעם ספר אליינס, אזוי ווי ער זאגט, ווען מען זעט די גאנצע די די מיטארבעטונג, אבער די גרעסטע די ערגסטע פון אלעם איז אז די חברה האבן זייער זייער גוט געוויסט אז זיי טוען דא א שייגעץ שטיק, און די גרעסטע ראיה דערפון אז לכל אורך הדרך איז קיין מילה אחת אין די אידישע מידיע נישט אריינגעקומען קיין אות פון די אלע מיטארבעטונג מיט אסיפות מיט מנהלים מיט ביכער גארנישט און אין אין אין איד אזוי ווי מ'האט פריער פארגעליינט די די עלאקוואנטע ווערטער מאכן זיכער קלאר אז אידן איז אלץ גרייט אויף מסירת נפש אויפן ערליכן חינוך און מ'וועט זיך נישט חלילה לאזן טראנספארמירן דעם חינוך און מען וועט זיך נישט, ווי זאגט ער, מען גייט אויפן אלטן וועג, מען וועט זיך נישט אוועקרירן קיינמאל, דאס האט מען געפיטערט פארן עולם, ווייל די מנהיגים ווייסן זייער גוט אז דער ציבור בעצם איז ציבור איז קודש קדשים, ערליכע אידן, אידן געבן זיך אוועק מיט פת לחמם, מיט מסירת נפש אויפבויען אן ערליכן דור, און דאס איז וואס מען וויל, מען וויל נישט, מען וויל נישט עפעס אנדערש, נאר נאר ס'איז ממש וואס וואס זיי טוען דא, האבן זיי געטון מאחורי הפרגוד בכפייה, און יעצט וואס ס'קומט שוין ארויס אין די עפנטליך, בדרך אגב, איך האק אריין דא במאמר המוסגר, מיר האט א טאטע פארציילט, אז זייט ס'איז געווארן די שערורי' דא מיט די מיט די וואקסין די דאק דאקטער ביכל און די אנדערע ביכל מיט די אינסייד בוקס האבן זייער אסאך ערליכע טאטעס און מאמעס נישט געשיקט זייערע קינדער ביי ענגליש טאטעס האבן נישט געשיקט ביי ענגליש ווען ס'קומט צו צו די ענגליש דעפארטמענט די קינדער האבן פשוט ארויסגעוואקט זיך ווילענדיג און אהיים געגאנגען אין די לעצטע צוויי טעג איז די חדר געווארן אזוי ווי אין די אין די שפאנישע אינקוויזיציע איז געווארן גראטעס ווען ס'קומט צו צו ענגליש האט מען צוגעשפארט אלע טירן פונעם בנין

ס'איז געווארן די קינדער די נחלת, די נחלת המוסדות איז עס, דאס איז דאך די מחלוקה דא, דאס איז די מחלוקה די ליבערלס מיט די מיט די גלויביגע, ביי די גוים וואס וועמעס וועמעס רכוש איז די קינדער, די ליבעראלע זאגן אז ס'איז די רכוש פונעם פונעם פונעם מדינה, און די און די און די רעליגיעזע שרייען ס'איז די רכוש פון די עלטערן. זיי פערל זאגט אז זיי שלאגן זיך אז אז די קינדער אויפן חינוך איז די בעה"ב די עלטערן, און די גאנצע ארגענעזעישן הייסט פערלס פערענטס ארגענעזעישן, די עלטערן זענען בעה"ב אויפן חינוך, אזוי זאגן זיי, און לו יהא דו געשטאנען אז פערלס באלאנגט גאר פאר די עלטערן, און דא האסטו עלטערן דא בתוך המוסד אין דיין אייגענע מוסד וואס דו טוסט, און דו זאגסט דו דו טוסט דאס בפועל, אז דו זאגסט אז די עלטערן זענען נישט בעה"ב, נאר אונז אדמיניסטרעיטארס זענען בעה"ב, האט מען טאקע געפרעגט די דיינים מיט די רבני הקהילה, מיט די מנהלים רוחניים, מ'האט געמאכט אסיפות ההורים, און אין א גענעראלע פארזאמלונג חול המועד אין בית מדרש האט מען טאקע דאס צוזאמגעברענגט עלטערן, צו מ'קען אזא זאך איינפירן, אז מ'שטעלט א שומר ביים טיר, אז ווען א טאטע זאגט איך וויל מיין קינד זאל אהיים גיין, האלטסט אים האסטידזש, ער איז דיין העפטלינג, ס'איז דא איז דא איז דא איז בוכנוואלד, וואס איז דאס, דאס איז א לאגער, וואס וואס פאר מין געשעפט איז דאס? די צווינגסט אים? על כל פנים, לאמיר גיין דא ווייטער, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אז וואס מען טוט מאחורי הקלעים, ס'פארט א גאנצער באן, מיט די בשותפות פון די מנהלים, מיט די אדמיניסטרעיטערס, און ליידער ליידער ליידער האבן א חלק פון די מנהלים רוחניים משתף פעולה געווען אוועקצושטעלן ויצא העגל הזה. על כל פנים צום שלוס פון די זאך, ווי מען דארף ארויסברענגען אז די פיקוח, די די אינספעקשאנס וואס זענען געקומען אין די מוסדות איז נישט געווען א זאך אזוי ווי די העלט דיפארטמענט קומט אריין, זיי קומען אריין מיט די פאליציי, צו דער שעריף קומט אריין און מען מוז זיי אריינלאזן, ס'איז ליגן, מען האט קיינמאל די עדיוקעישאן דיפארטמענט נישט געדארפט אריינלאזן, די נוצרים די קאטאליקן האבן זיי נישט אריינגעלאזט, דאס איז געווען אויסגעארבעט צו נישט אז פערלס איז געווען דער שליח צו באשיצן די מוסדות פון די רעגירונג, פארקערט, פערלס איז געווען דער שליח צו באשיצן די רעגירונג פון די מוסדות, אז די מוסדות זאלן זיך נישט מתקומם זיין, ס'וואלט דאך געווען א טשענס, ס'וואלט דאך געווען א מעגליכקייט אז די חשוב'ע רבנים ואדמורים צו די עלטערן צו די מנהלים רוחניים, די פארצייטישע מנהלים, א שטייגער ווי הרב החסיד ר' משה פרידמאן, ר' משה מנהל, ס'איז דאך ערליכע אידן פון פריעריגן דור, זאלן זיך מתקומם זיין און זאגן ניין און מען לייגט אראפ די גראטעס און מען לאזט נישט אריין די די טמא'נע גוים. איז פערלס געווען די שליחים, די שומרים פאר די רעגירונג אויסצוהאקן און מאכן זיכער אז זיי קומען יא אריין אינספעקטן און מען מאכט יא דעם טשעינדזש און מ'וועט טאקע זעהן בפועל, איך וועל דא פארליינען נאך איינס פון צענדליגער בריוו אויסטויש פון די רעגירונג מיט דעם שיק, די ברידער פון די שיקסע, וואס דאס איז דאטומירט אוגוסט פֿיר און צוואַנציק צוויי טויזנט זיבעצן למספרם, דאס איז א בריוו פון די DOE פון די ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן, אונטערגעשריבן אויף דעם בריוו איז פון די עדיוקעישאן דעפארטמענט האווארד פרידמאן דער לויער פון די די או אי, און עס גייט צו מיסטער אבי שיק, טוועלף טווענטי וואן עוועניו אין אויף אמעריקעס אין מאנהעטן, זאגט ער אזוי, דיר מיסטער שיק, דו ווייסט דאך אז די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן מאכט די אינוועסטיגעישאן אויף די נײַן און דרײַסיק ישיבות וואס וואס טוען נישט צושטעלן קיין סובסטענשעלי עקוויוועלענט עדיוקעישאן אזוי ווי די ניו יארק סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט פארלאנגט, און און די DOE האט האט שוין באזוכט זעקס פון די סקולס דעם פארגאנגענעם זומער, אזוי ווי און אזוי ווי איך האב דיר שוין געזאגט אז די DOE דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן וויל קומען וויזיטן די איבעריגע סקולס, און אונז פלאן מיר אין קומענדיגן יאר צו פארענדיגן די אלע וויזיטס. און ווילן מיר מיט דיר סקעדזשולן, אויסארבעטן די וויזיטס, און ווילן מיר אז אין סעפטעמבער נאך ביפאר ביפאר די האלידעיס, ביפאר די הייליגע טעג, זאלסטו שוין אנפאנגען די אינוועסטיגעישאנס. און ער זאגט ווייטער, איך וויל נאך אפאר זאכן, זאגט ער, פיו אדער האוסקיפינג מעדערס, אפאר וויכטיגע זאכן וואס מען דארף מיר קער נעמען, פירסט די או אי וואוד לייק טו קאנטיניו די בראדער דייעלאג ווי האב בין העווינג וויט ישיבה קאמיוניטי לידערס ריגארדינג סעקולער קוריקולעם טייטש אונז האבן שוין א ברייטע שמועס, א פאראייניגטע שמועס וואס גייט שוין אן א שטיקל צייט מיט די ישיבה מיט די מנהיגי הקהילות אונז ווילן מיר דאס זאל ממשיך זיין DOE, DOE would like to continue the type of meetings that were held in August טו טאוזענט פיפטין. אין מארטש און דזשוליי און אוגוסט טו טאוזנט סיקסטין תשע"ה זאגט ער די מיטינגס וואס אונז האמער שוין געהאט אין טו טאוזנט פיפטין און אין טו טאוזנט סיקסטין תשע"ו אונז זעמער זייער צופרידן געווארן אונז וואלט מיר זייער געוואלט ממשיך זיין אזאלכע מינע שמועסן די או אי וואנטס טו קאנטיניו דיסקאשענס וויט קוריקולום עקספערטס אונז וויל מיר ממשיך זיין די אלע שמועסן מיט די מומחים פון דעם נייעם קוריקולום אזוי ווי אונז האמער געהאט ווען עס האט ארויסגעגעבן די יוטן מיפלין מיט סעדליער אקספארד און די און די או אי עקספעקטס אוו קאורס די טיטשער טרעינינג אן דיס מעטעריעלס וויל קאנטיניו, אונז האפן מיר עטס גייטס מאכן די טרעינינג און אונז ווארטן מיר די או אי רעפרעזענטעטיווס שוד בי אינווייטעד טו סאטש טרעינינג עז וואז די קעיס אין אוגוסט טו טאוזענד סיקסטין אז זאלן ווערן זאל מיר ווערן איינגעלאדן אזוי ווי בדרך אגב אונז האבן מיר געהערט אז קיינער פון די מנהלים און די מלמדים האבן נישט געחלומט אז די רעגירונג זיצט דארט אליין בשעת די אלע טרעינינגס פליז לעט מי נאו פאטענשעל דעיטס פאר די סעפטעמבער ישיבה וויזיטס געב מיר די דאטומס. און פליז סאדזשעסט לאגיסטיקס פאר קאנטיניאינג די מיטינג דזשענערעלי קאנסערנינג סעקולער קוריקעלום און טיטשער טרעינינג, און כ'וויל הערן דיינע איידיעס און דיינע עצות בנוגע די סעקולער לימודים און טרעינען די טיטשערס, טענק יו פאר שעירינג די דזשואיש סטאדיס קוריקעלום מעפ, באדאנק דיר פארן מיך געבן דעם קוריקעלום מעפ פון גרעידס וואן און פאר, דאס איז געווען נאך אין תשע"ז פון די פון זיין שוועסטער די שיקסע ווי העוו ריסיוויד איט ענד וויל בי ריטשינג אוט וויט קוועשאנס. נורא נוראות ווי מען זעט ווי דער גוי, די רעגירונג שטייט דא כעני בפתח, עס שטייט אין דעם בריוו מיין איך האב איך געזאגט צען מאל די ווארט פליז, ער האלט זיך אין איין בעטן פליז לאמיך נאכאמאל אריין פליז, ס'איז זייער גוטע מיטינגס פליז לאמיר ווייטער זיצן, ער שטייט און בעט זיך פאר אים, ס'גייט דו מאכסט גוט ר' שיקל, ר' שיקער דו מאכסט א גוטן דזשאב דא, דו ברענגסט די חברה די די אידעלעך ברענגסטו צום טיש, ברענג זיי ווייטער, ברענג, ברענג, ס'פארט גוט, איך בעט דיך זייער, פארוואס בעט ער? ווייל ער קען נישט אינפארסירן, ער קען גארנישט טון, זיינע הענט זענען געבינדן, ער ווייסט די אמת אז ער קען אן דעם שיק, וואס ער איז דער שליחא דרחמנא ממשיך צו זיין די פון דעם דעת תורה, די וואס ער זאגט דא בלי ש, אלעס ווערט דורכגעפירט מיט שטרענגע ישוב הדעת פון די רבנים ואדמורים, בלי שום שינוי זיז כל שהוא פון די מייסדי הישוב. ווייסט ער אז ער קען נישט אריינקומען? באמת איז, איך מיין איינער די ריכטיגע כת שקרנים ולצים אויף מבהיל'דיגן אופן די התבוננות, מיר האבן דאך דא אנגעהויבן רעדן אויף דעם נושא אפשר צוויי און א האלב דריי יאר צוריק האט מען אנגעהויבן, די שמעקן איז דאך געווען דורך די ביכער מיט די סארט זאכן וואס מען איז אנגעקומען, בקיצור מען רעדט דא פון פון פון עניינים וואס. ווי מען האט אויסגעבלאפט א ציבור און מען האט זיך ארויפגעלייגט דעם טעיפ, דעם פריערדערמאנטן רעקארדינג פון דעם ראדיא ליניע פון קול מבשר, די גאנצע בלאף און שקר, בטעות האט זיך חיים צוויבל, חיים דוד צוויבעל, געגעבן א ווארף ארויס אז אז די גאנצע סיבה איז נאר ווייל די ריסארסעס און די פאנדינג, אבער און און און אבער די בכלל די גאנצע מהלך די די ממש א כת שקרנים וליצים וואס תסמרנה שערות ראש ווי ווייט זיי קריכן, וואס עודך מסתולל בעמי. און און די גרעסטע ווייטאג איז די די ווער געדענקט נישט די די אסיפות ס'איז געווען אסיפה ביים גאלאנטער רב און אסיפה אין דברי יואל און אסיפה מיט די מנהלים איין אסיפה נאך אסיפה נאך אסיפה מיט רבנים מיט צעטלעך מיט חתימות מיט מיט מיט מיט א קאשויער רב געברענגט און כאילו דא האט מען עפעס פארהאנדלט און די רבנים געפרעגט די גאנצע זאך איז איז עומד מוואו ווען ווען איינער א היסטאריקער זאל באשרייבן וויאזוי אין אזא אנטוויקלטע אפענע וועלט פון תשפ"א האט מען גענומען א גאנצן ציבור מיט רבנים ותלמידיהם און געמאכט פון זיי פשוט פורים אין דער וואכן לאגער וועט ער קיינמאל נישט וועט עס קיין מענטש נישט גלייבן אז דאס דאס איז א עכטע זאך אבער מען האלט מיר עס אינמיטן לעבן האלט נאך אינדערמיט.

ס'טוט זיך אפ, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד אז הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, די גרעסטע הצלה איז אז מען צוברעכט די השתקה, ווייל די גרעסטע כח וויאזוי די זאך קען ארבעטן איז נאר מיט אזא העלמה, מיט השתקה, מיט א תרדמה, אבער ווען די ציבור איז וואך און מען כאפט, מען כאפט וואס איז דא, כולי האי ואולי דארף מען נאך אזוי אויך גרויס גרויס גרויס רחמים אז מען זאל זיך קענען האלטן, ווייל ווייל ווייל איינע פון די כוחות וואס זיי האבן איז א נייע זאך און מען איגנארירט און דארף ניטאמאל ענטפערן, ניטאמאל דא קיין וויכוח, דארף עס האלט ניטאמאל ביי, ס'איז ארויסגעקומען א ביכל ופרשו השמלה מיטן גאנצן שמד אויפן טיש, וואס דאס איז, חכמת חיצוניות מיט לימודי חול, מען דארף ניטאמאל איבערטראכטן, איז זכור לך אתה את מה אשר דיברת, אז דו האסט געשריבן אויף די גאנצע זאך אז דאס איז בלי שום שינוי פון רבינו, נו לאמיר נאכאמאל פרובירן. שקר יסודם, ס'איז אלעס בשקר יסודם. אפשר דארף מען נאכאמאל דן זיין, דאס איז די געוואלדיגע געוואלדיגע שרעק און פחד פון די זאך. אבער אבער אזוי ווי ער זאגט כי לא יטוש השם עמו און און סוף גנב לתלייה וסוף בהמה לשחיטה און מען זעט ווי ווי די פרצוף זייערע קומט ארויס און ס'איז פשוט אז אידן וועקן זיך אויף דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן לאמיר ממשיך זיין. כ'וויל נאר צו ענדיגן דא פאר מען גייט צו צום עצם קוריקולום מעפ, א שטריך לסיומא דמילתא פון אן אימעיל אויסטויש. פון דעצעמבער איין און דרייסיג צוויי טויזנט אכצן למספרם, שוין שפעטער, וואס זיי טוען פארציילן א גאנצע השתלשלות הדברים, זיי רעדן דא פון אבי, פון אבי שיק, פון זיינע פעלערס פון זיינע קאמיוניקעישן מיט די רעגירונג, מען זאגט אז אבי האט געשיקט א בריוו פאר די גאווערמענט, הי אלסאו מעיד איט ווערי קליר דעט נאו ישיבה העז עווער דינייט ענטרי, ער האט געזאגט פאר די רעגירונג עס הייבט זיך נישט אן, קיינער האט זיך נישט, קיינער האט נישט דינייט, קיינער האט זיך קיינמאל נישט אפגעהאלטן פון אריינקומען, יעדער לאזט זיך אריינקומען, און מען זעט דא אויך זייער זייער קלאר ווי זיי זענען פאראויס געלאפן, און און און געזאגט קלאר קענסט אריינקומען, איך וויל פרעגן א זאך, די עצם מציאות פון אריינלאזן די רעגירונג ביי די טיר, ווען דער חק פארלאנגט נישט און די רעגירונג בעט פליז פליז פליז פליז בעט זיך בתחנונים כעני בפתח לאז מיך אריין אין וועמעס רשות האט מען דאס געטוהן? איז געווען אויף דעם אסיפת הרבנים והדיינים און מ'האט אראפגעלייגט אז בעצם על פי חק דארף מען זיי נישט אריינלאזן און די קאטאליקן האבן זיי נישט עד היום הזה נישט אריינגעלאזט און אונז גיימיר זיי אריינלאזן איז וואס רשות האט מען דאס געטוהן? וברוך השם לאמיר צוענדיגן כאטשיג מיט עפעס א מ'דארף זיין א איש טוב מבשר טוב, וברוך השם אין די לעצטע פאר חדשים האט זיך אנטוויקלט א מורא'דיגע נייע פראנט וואס האט זיך שטארק אנגעהויבן אין שטוב פון הרב הגאון רבי חיים פלאר מיט רבי אלי' בער און מיטן פארשער רעבן און מיט נאך מיט רבי משה הגאון הצדיק רבי משה קעסלער און ס'איז לעצטענס געווען א אסיפה ביים וויזשניצער רעבן און נאך אנדערע קהילות און דער דיין אין וויליאמסבורג הרב הגאון ר' בן ציון לויב און נאך אנדערע אידן פון וואס זענען געקומען פון אנדערע קהילות פון באבוב און פון אלוואס און און פון דער סקווערער דיין סקווערער דיינים וואס זענען געקומען וואס אלעס וואס מען פילט די די די הרגשה די אידישע הרגשה האט זיך אויפגעוועקט אז דא ברענט א פייער און טאקע ווי רבי אלי' בער האט געשריגן דער פאלסבורגער ראש ישיבה ר' חיים פלאר אז די אז די זאך דארף נעמען אן עק. מיט די גאנצע שתדלנות, מיט די גאנצע פלענער, מיט האנדלען מיט די לויערס, מיט אלעם, דאס דארף געפירט ווערן אויסשליסליך און גענצליך נאר דורך רבנים תלמידי חכמים און גדולי התורה וואס קענען טראכטן מיטן קאפ גראד, און נישט ווי ביז יעצט וואס די גאנצע זאכן זענען געפירט געווארן דורך אפאר שתדלנים, בעלי בתים, שקרנים, און גענוצט רבנים ווען זיי האבן געוואלט, און די מעשה דארף זיין פארקערט. זאך דארף ווערן געפירט דורך תלמידי חכמים, בעלי אחריות, וואס פארשטייען זענען מיצר בצרתן של ישראל און זיי פארשטייען די ערנסטקייט פון א זאך, און די רבנים זאלן וועלן נוצן א שתדלן אדער אן עסקן אדער א בעל הבית, אן עצה, א טובה, און אים שיקן פאר א שליחות, איז אן אנדערע זאך אינגאנצן. און, און, און ברוך השם די ווינטן פאנגען אן צו בלאזן זייער שטארק אין דעם ריכטונג, און דער אייבערשטער וועט העלפן. אין זכות פון כח התורה און פון ערליכע אידן פון פון און פון דעם פון ווייטערע שטעט פון יעקב לב האט דער ברך מכל רבים מבטל און בית צרותים אידן ווייטאגן אידן בלוטיגן אידן ווילן דעם אמת און מען קען זאגן א שטיקל לימוד זכות כי לכל העם בשגגה אז אפילו די אנשי דמים ומרמה אליינס איז אויך נישט אויך נישט ס'איז ס'איז ס'איז נאר די די דער משא, דער כובד הגלות מיט די געלט האט עס ממתיק געווען על דעתם פון די עסקנים, געשטארקט צו האפן אז מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז ס'וועט מתהפך ווערן הקערה לטובה און ס'וועט אנפאנגען אפגערעדט ביי די די בתי חינוך וואס זענען על טהרת הקודש וועלן מיר שוין זיין אינגאנצן והיה המחנה הנשאר לפליטה אינגאנצן געראטעוועט ווערן. און אפילו די וואס זענען נאך נישט זוכה געווען צו זיין על טהרת הקודש וועלן מיטגעשלעפט ווערן לאמיר האפן אויפן אייבערשטן האפן דארף מען און מען דארף בעטן און מען דארף אבער מער ווי אלעס ווי מען זאגט דארף יעדער איד בפרט וואס האלט קינדער אין אזעלכע מוסדות נישט נאר שטיין על המשמר נאר דארף טון אלעס וואס איז אין די מעגליכקייטן אזוי ווי א מענטש טוט פאר זיינע נכסים צו פאר זיין קינד בג בגשמיות און אלעס אין די וועלט פארלאנגט ער צו זיין הונדערט פראצענט איז די אלע גוטע הבטחות וואס מ'זאגט מיט זאכן זיך צו פארלאזן דאס איז זייער גוט צו געבן מוט צו גיין ווייטער אבער דאס איז קלאר אז מען קען זיך נישט פארמאכן די אויגן יעצט און ווי מען זאגט טראכטן אז מען איז הולך אויף מבטחים. איך מיין אז איין זאך איז קלאר און און און טאקע טויזענטער אידן זענען שוין אויף דער וואך אז די אמאליגע הרגשה און די רואיגקייט וואס עלטערן פלעגן שלאפן ביינאכט, איך שיק מיין קינד אין א בית חינוך, ס'איז ס'איז דא א מנהל רוחני און ער איז א ערליכע ערליכע אינגערמאן, איך זע דאך זיין דאווענען, איך זע דאך זיין שטוב, זיכער נעמט ער קער, אפגערעדט אז דער דיין אין די קהילה איז דאך אזא טייערער הייליגער איד, און דער רב איז דאס, איז דאך אלעס אלעס קער גענומען, דער דער גאראנטי, דער דער דער שלאפן רואיג, אז ווייל דער מנהל רוחני איז איז פאר זיך אן ערליכער איד, און דער דיין פאר זיך איז אן ערליכער איד, און דער רב איז ערליך, אט דאס דאס זענען אלע חינוך, דאס איז שוין היינט זייער זייער קלאר אז די אלע זאכן מיינט גארנישט, ווייל ווייל נישט דער דיין און נישט דער מנהל און נישט דער רב איז דער באלבאס, און און און דער גאנצער בעלות ווערט אזוי ווי מען האט דא געזען אז אז מנהלים רוחניים האבן געקענט זיצן מיט א שיקסע אויפן טעלעפאן און אויס העלפן איר אויסהאמערן און אויסהאקן א גאנצע מעפינג פון די זאכן. איר פרעגט א גוטע שאלה, זיי האבן געפרעגט רשות אבער זיי האבן נישט געמוזט כאפן ווי ווייט און ווי טיף ס'קריכט און וואס מ'וויל דא און ווי מ'וויל נעמען דעם בראשית ברא ביז לעיני כל ישראל און רחמנא לצלן פארוואנדן און השם ישמור היינו ווי אזוי לאנג. די אמת איז אז ס'דארף טאקע זיין פונקט ווי אונז זאגן מיר אז ס'דארף פאר די עלטערן זיין אן אויפוואכונג, דארף פאר די מנהלים רוחניים אויך זיין אן אויפוואכונג. אבער ווען דער אדמיניסטרעיטאר קומט צו אים און פארלאנגט אים אזא סארט זאך, זאגן זיי איך ווייס נישט. לויט די דין ביי אמהרן דארף ער זאגן ווער האט מיך משאל שלום. אמהרן מישט נישט זיי זאגן דו ביסט גוט צו באצאלן די בילס פאר די לעקטער מיט'ן טעיק קערן א בנין, זיי זאגט ווי קומסטו ווי קומט אן אדמיניסטרעיטאר צו געבן א הוראה פאר א מנהל רוחני בכלל וואס צו טון וואס נישט צו טון, ווער האט דיך געפרעגט?

אז דו דארפסט האבן אימת מות האט נישט געקענט ארויסזאגן א מוק, ווייל ווייל דער ראש הקהל וואס האט וואס האט געדעקט די קאסע פון די פון די קהילה האט שולט געווען אויפן רב, און ס'איז געווען טאקע רבנים וואס האט מסירת נפש האבן זיך געדארפט ראנגלען, און כמה רבנים וואס האבן פארלוירן זייער שטעלע. היינט איז דער ראש הקהל אין די קהילה, דאס איז נאר אזא פיקטיווע זאך, דאס איז נאר אזוי א נשיא הכבוד, די עכטע ראשי קהילה זענען די אדמיניסטראטארן, נישט ווייל זיי האבן געלט אין טאש, זיי מאכן טאקע שיין פרנסה, נישט ווייל זיי געבן געלט פון זייער טאש, נאר ווייל זיי זענען די צינורות צו ברענגען די אלע מיליארדן געלטער פון די גוי'אישע געלטער, דאס געבט זיי דעם בעלות פון די פון די אמאליגע ראשי קהילה, אבער על כל פנים אז מען ווייסט דאס און מען פארשטייט דאס און מען איז וואך אויף דעם איז א משהו. קייטן על הנשמע, יא, יא.

איך מיין די די די פאלם טרי בוקס און אריינגעברענגט די אינסייד בוקס איז צוגעקומען זאלסט וויסן ס'איז נישט קיין ס'נישט קיין נביאות קיין רוח הקודש א פאקט אז דארט דארט דארט אין אפיס איז געווען אנגעפאקט איז פון פון דאכט זיך מונקאטשער מנהל'ס אפיס האט מען געזעהן אנגעפאקט גאנצעטע קעסטלעך מיט פאלם טרי בוקס און און און און דער און דער משה מנהל האט געפרעגט וואס איז דאס? ער ווייסט נישט מען האט אים געהייסן מען דארף דאס ארויסנעמען ווי ווי ווי נעבעך נעבעך די מנהלים רוחניים דער מנהל כללי מיט מנהל שני כאפן אינגאנצן נישט מען זאגט ארייננעמען ביכער ארויסנעמען ביכער פארשטייען נישט וואס איז געווען דער ערשטער בוך וואס איז דער צווייטער בוך פארוואס דאס ברענגט מען אריין וואס טראגט מען ארויס ס'פארט א באן אונטער זייער נאז און זיי האבן נישט ארויס די גאנצע נושא. מען מאכט דא ווארקשאפס מיט קעריקולעמס מיט מיט טיטשינגס מיט מעפינגס, קען זיין מ'וואלט געדארפט מאכן א ווארקשאפ פאר פאר די אלע מנהלים און מלמדים און אנפאנגען מסביר זיין וואס עס טוט זיך דא מיט די ביכער, וויאזוי ס'ארבעט, ווי ס'פארט א באן, פונקט ווי ווי מ'זאגט מאויבי תחכמני. זיי פארשטייען וואס זיי טוען אין נייע עניינים וואס זיי ברענגען אריין, דארף מען דארף מען טרעינען די מנהלים וואס דאס איז נייע עניינים, מען דארף די היינטיגע מנהלים רוחניים און מלמדים טרעינען און אויסלערנען זאכן וואס זיי האבן קיינמאל נישט געחלומט אז זיי דארפן לערנען, ווייל אומדירעקט ווערן זיי אריינגעשלעפט דערין און זיי געבן די הכשר דערויף, און ווען דער מנהל שטייט און שפארט צו די טיר, ביי ביי ענגליש דארף ער וויסן צו ווען ער וועט באקומען א ארדער פונעם אדמיניסטרעיטאר וואס דארף עס צושפארן, דארף ער וויסן וואס ער טוט דא, מעג ער עס טון, פארוואס טוט ער עס, וואס גייט דא פאר.
וויפיל מסירת נפש דארפסטו האבן אויף דעם יא אמאל שפילט מען זיך מיטן אמט אבער אבער דאס איז דאך אויך דא געדרייט די תורה פאר סיבות זיי זאגן מיר ביי ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך יא און און דער מנהל קען נישט זאגן אז איך פיר אויס מיין שליחות להבדיל אלף אלפי אלפים הבדלות ווען ס'געווען

זאגט אנדערש, יא. יעצט, אז, אז, אז, אז, אז מ'ווייסט שוין די מ'קאלקאלטע, מ'זעט ווי ס'האלט און ווי ס'שטייט, און אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, יעצט איז זיכער דא א געוואלדיגע חוב אויף די מנהלים און אויף די טיטשערס וואס א גרויסע חלק פון זיי זענען דאך מלמדים פארמיטאג, נישט קיין הפקר וועלט, טראגן א מורא'דיגע מורא'דיגע אחריות און אז זיי קענען נישט, זאלן זיי זיך אויסזאגן פון זייער אחריות, אפשר ר' הערשל שרייבער עס ארייננעמען און געבן א דזשאב אין בי ען עיטש, ערגעץ אנדערש, שטייט ס'שטייט דאך אויף שלמה המלך זאגט דארט די מדרש, מוטב שיהא שלמה גורף ביבין, און ס'זאל נישט געשריבן געווען אויף אים ונשיו הטו את לבבו, ימחה אלף כיוצא יאבדו ואל יאבד יאבד יאבד סך הכל התורה, ס'ליגט א מורא' ס'ליגט א מורא'דיגע מורא'דיגע אחריות, אל תביאנו לידי נסיון וואלט מען נישט געוואלט זיין אין זייער נסיון אבער ס'איז א געוואלדיגע געוואלדיגע אחריות אז איינער וואס איז א מנהל רוחני צו א מלמד און ארבעט אין א מוסדות און ס'טוט זיך אָפּ דאָ אונטערן רוקן אַזאַ, אַזאַ פֿאַבריק שמד, אַזאַ פֿאַרקער, זיכער נישט זײַן אַ חלק דערינען. כ'בין זיכער, אַז ווען די מנהלים זאָלן וואָלטן זיך געחלומט, וואָס מע גייט פֿון די אַסיפֿה פֿון עדינה שיק, וואָסערע וואָרצלען דאָס גייט שלאָגן און וואָס אַ מיטאַרבעטונג דאָס איז דאָ דאָ, וואָלטן זיי קיינמאָל אויף אַזאַ טעלעפֿאָן-קאָנפֿערענץ נישט אַרויפֿגעקומען.

און באמת איז ס'איז א בחינה פון אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר ס'דערמאנט מיך ווען ס'איז געווען די פרשה פונעם פאבליק סקול מיר האבן שוין געשמועסט בתחילת הפרשה כבוד קדושת הגאון הצדיק די קארלסבורגער רב זכר צדיק לברכה האט איינמאל גערעדט ברבים דאכט זיך ס'איז געווען טאקע ביים מראה יחזקאל'ס יארצייט און ווען מיר רעדן דערפון דרומען מיט א מורא'דיגע חרדה און טיפע זאגט די גמרא אין סנהדרין אז ווען די סנהדרין האט אויסגעהערט א מחרף ומגדף האט מען אנגעצינדן א שווארצע לעכט, ס'איז געווען א מורא'דיגע חרדה ווען מען דארף דן זיין אזאלכע סארט עניינים, און ביסודן של דברים בין איך ממש מגמגם, מהסס, וויאזוי מען מעג אפילו אנפאנגען איבערזאגן די דיבורים וואס. וואס דא איז געשריבן געווארן, כ'מיין ס'איז עכטע חירופים וגידופים, זיי האבן גענומען תורת השם און מעתיק געווען, נישט נאר מעתיק געווען נאר מטמא געווען, נאר סמכתי יתדותי אינעם בריוו וואס ר' חיים בריסקער שרייבט ס'איז געדרוקט אין ספר אור לישרים אז זיי האבן זיך מטפל געווען און מעתיק געווען די ווערטער פון פון די ציונים, פארשידענע דברי כפירה, און ר' חיים בריסקער האט מחזק געווען די אינגעלייט זיי זאלן דאס טון, און ער זאגט אז הגם די ווערטער וואס די ציונים שרייבן איז זייער אפיקורסות, זיך רעדט זיך פון זיך אליינס איז שוין נישטא גארנישט וואס צולייגן, נאר זאגט ער אז ס'קען זיין אז ווען ערליכע אידן וואס טוען דא וואס שלאגט זיך פאר די זאך זאגן דאס איבער און ס'קומט ארויס פון די הארץ פון ערליכע מענטשן וועט עס ענדערש שוין נתקבל ווערן. דאס דארף שוין זאגן אז ווען אידן זענען עוסק אין א זאך און און מען טוט א זאך למען הצלה און מען זאגט איבער די זאכן איז אפשר דאס האט האט מער עפעס א כח ענדערש אז די זאך זאל אריינגיין און מען זאל פארשטיין די זאך אבער די אמת איז נישטא וואס צו זאגן, ס'רעדט פון זיך אליין, און מסתמא וואלט מען עס נישט געטארט זאגן, אבער מ'מוז דאך זאגן. און מ'האט נישט קיין ברירה, און לאמיר האפן מ'וועט שוין נישט דארפן מער אפילו אריינקריכן אין אזאלכע מבואות המטונפות און און אנרירן די סארט עניינים. און איך וויל זאגן אן הקדמה, ס'איז יא א מתחכם ומתעקש נאכזאגן די זעלבע, אה! דאס האט מען נאר געגעבן, געזאגט פאר די רעגירונג. און איזהו חכם הרואה את הנולד, את הנולד כבר, ווער ס'זעהט פון אלע אנדערע זאכן אז מ'זאגט ע, בע, שמע, מ'האט דאס נאר געמיינט, מ'האט נאר געזאגט, און מ'זעהט ווי דאס באקט זיך אריין, און מ'שטעלט אויס א גאנצע מעפ פאר די רעגירונג אז דאס לעבט, ס'איז נישט סתם ווי איינער קומט אריין אין די רעגירונג און פרעגט האט דאס געלערנט? זאגט יא, די תורה איז א רייכע תורה, כי חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, און מ'גייט בפרוטרוט איבער די גאנצן סדר הקוריקולום, אז דאס לערנט מען, און דאס נעמען די קינדער ארויס, און דאס טראגט מען. איז און און און די רעגירונג גייט אויף דעם קומען אינספעקטן אזוי ווי דער טשענסלער שרייבט אין זייער בריוו איז דאך טייטש חלילה וחס אז די זאך קען טראנספארמירט ווערן אז ס'גייט ווערן ממש נחלת ה ה ה המוסדות וויאזוי וויאזוי וויאזוי דער מלמד וועט עס לערנען מיט די קינדער און דער מלמד וועט עס ארויסברענגען אין די שאלות אלעס למצוא חן בעיני הגוים, נו מען דארף שוין טאקע זעהן און זיין דעם משכיל על דבר, און סתם במאמר המוסגר, דאס האב איך פארגעסן ביי די הקדמה פון דעם שמועס, אז ס'איז דא אזא אידישער אנגלא מאגעזין וואס הייסט די בינה מעגעזין, אזא פרויאישע מעגעזין, וואס אין כ"ב שבט תשע"ט איז געווען גאר א לאנגער ארטיקל באשריבן די פרוי עדינה שיק, ס'איז דאך א פרויאישע מעגעזין, זיי ווילן ווייזן וואס א העלד זי איז, די קעפל פונעם ארטיקל איז דאקטאר עדינה שיק די ברעינס ביהיינד די בעטל. זיי געבן איר דעם גאנצן קרעדיט אז זי איז גאר דער מוח אונטער די גאנצע קאמף. דארט האבן זיי שוין לאנג באשריבן באורות די גאנצע מעפינג ווען קיינער האט נאך נישט געחלומט וואס דאס איז. און. פאר מיר גיימער טאקע צו צו דעם, וויל איך דא ברענגען נאך א אימעיל אויסטויש וואס איז ממש יעצט, ממש יעצט פאר פסח אנגעקומען. צו די צו די מוסדות, די דאטום פון דעם אימעיל איז פעברוארי דרײַ און צוואַנציק צוויי טויזנט איין און צוואַנציק למספרם, און דארט שרייבן זיי אויך באריכות זייערע פארהאנדלונגען מיט די רידזשענטס ווי מען זיצט און מיט די גאנצע זאך, און בתוך הדברים שרייבן זיי אז ביי די מיטינג. ס'איז ממש יעצט געווען, דעט דאקטער שיק פרעזענטעד די וועליו פון לימודי קודש און די סקילס דעי דערייווט פראם דעט, ס'ווערט גערעדט פון די לימודי קודש, און וואן אוו די עקזעמפלס גיוון וואס אין דיס וויקס ווען טשילדרען לערנען אבאוט בילדינג די משכן, דעי ניד טו אנדערסטענד די דזשיאגרעפי, ווער דעי ווער עט די טיים, דיפרענט מעט סקילס, ריגארדס טו מעזשערמענטס, און סייענס אין טערמס אוו דיפרענט מאטעריעלס יוזד. ווען מ'לערנט די משכן, רחמנא לצלן, די ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ווען מען רעדט פון די כרובים, ווען מען רעדט פון דעם גאנצן זאך פון ונועדתי לך שם, און אוהל מועד, און ויקרא, קול לו קול אליו, וואס לערנט מען? זאגט אדינא שיק, זאגט אן עקזעמפל, אז דעמאלטס לערנט מען דזשיאגרעפי, מען דארף וויסן פונקטליך אין וועלכן פלאץ פון די פון די גלאוב די משכן איז געשטאנען, דאס איז א חלק פון דזשיאגרעפי, און ווען מען לערנט אמה אמה וחצי קומתו, דעם גאנצן זאך און דעם מסגרת טופח, לערנט מען מעט סקילס, דא לערנט מען מעזשערמענטס, און ווען מען לערנט די. תכלת וארגמן ותולעת שני און די דיפרענט מאטעריעלס ווי אזוי ס'איז געבויט לערנט מען דעמאלטס איז מען עוסק אין סייענס. דאס האט דאס האט זי געשריבן אזוי געהעריג געשריבן א בריוו פאר די מנהלים און אדמיניסטרעיטערס ווי אזוי אונז ווי אזוי אונז זעמיר מסביר. השם ישמרנו ויצילנו ס'איז נישט די עשאוני בניך ככינור שמנגנין בו לצים מ'רעדט דא ממש תחתית שבתחתית המדרגה פון פון נעמען נעמען נעמען נעמען די די קדושה און עס און עס מוריד זיין און און מאכן פון דעם השם ישמרינו סאיז סאיז נישט דא אבער מיר האבן נישט יעצט די מאמרים מאמרי חזל אויפן קאפ אבער סאיז דא אן א שיעור מאמרי חזל אויף די אויף די בחינה.
יא איז נישט איז זיי גייען נאך ווייטער כ'האב נישט קיין קיין כח מ'זאל קריכן דא פאטשקענען די אלע אימעילס שרייבט זי דאס ווייטער באריכות אז אז אז יאפעד וויל פרובירן דאס אפצופרעגן אז די למידי קודש האט דאס נישט און אונז זעמיר געקומען אויפווייזן, אויפווייזן אז ס'האט יא. איך וואלט זאגן פאר די, פאר די רעבעצין שיק, ס'איז דא, אז די דאקטער די דאקטער פראפעסער שיק, אז ווען יאפעד זאל באמת וויסן דעם מעפ, זאלן זיי שיקן פאר יאפעד טאקע דעם גאנצן מעפ וואס זיי האבן דא אנגעווירטשאפט, און וואס זיי געארבעט דא אריין אריינצוברעכן.

די נאמען פון דעם מעפ הייסט דזשואיש סטאדיס מעפ, גרעיד וואן ענד פאר. פריפעירד, ווער האט עס צוגעגרייט? אדינא שיק, פי עיטש די, איז א פראפעסאר, וואס איז זי א פראפעסאר? קליניקל אסיסטענט פראפעסאר, דיפארטמענט אוו אפלייד סייקאלאדזשי אין ניו-יארק יוניווערסיטי. כ'האב נישט דא פאר מיר די עפידעיוויט וואס זי האט אריינגעגעבן אין קאורט, דארט שרייבט זי באריכות איר גאנצע השתלשלות איר פראפעסארשאפט. פראפעסארישקייט אין פסיכאלאגיע, וואס אירע קרעדענשעלס, ווער זי איז און פון וואו זי קומט. אבער איך וויל אויך זאגן במאמר המוסגר, אז אין די צוויי בריוון פון טשענסלער דערמאנען זיי עטליכע מאל אז אין די אלע מיטינגס פון די רעגירונג איז געווען א פראפעסאר פון דיפארטמענט אוו אפלייד סיקאלאדזשי, זיי שרייבן נישט דעם נאמען, און ס'איז וויכטיג צו וויסן אז ווען זיי רעדן דארט אין טשענסלער'ס בריוו פון די פראפעסארקע מיינט מען טאקע איר. אויסער דעם וואס איז געווען א פון די מעיאר'ס אפיס איז דא אזא טעלעוויזיע דעפארטמענט דער דער מעיאר פון ניו יארק האט זיין אייגענע מידיע דאכט זיך וואס הייסט כ'ווייס נישט שוין ען וויי וואן צו וויאזוי ס'הייסט איז געווען א טעלעוויזשן אינטערוויו וואס מ'האט זיך געדארפט באשיינען פארן מעיאר'ס אפיס און פאר די גאס איז דארט געווען דער דער פארשטייער פונעם מעיאר'ס אפיס און ס'איז געקומען דארט אבי שיק, מיט די שוועסטער אדינא שיק, און מיט דעם עסקן הידוע לכל קדשי בני ישראל איז געווען אויף דעם אינטערוויו, דאס רעדט מען שוין פון אפאר יאר צוריק, דאס מיינט אז די אדינא שיק דאס איז אן אריינגעבויטער חפץ אין די גאנצע קליקע

און און זי פאררופט זיך אין דעם ביכל וואס זי האט אריינגעגעבן אז די סאבדזשעקט און וויאזוי מ'לערנט עס דאס איז דאס גייט דורך פערלס, און און זי זאגט אז די קוריקולום מעפס איז און ווען מ'וועט קוקן גוט וויאזוי די קינדער לערנען וועט מען זען אז זיי זענען נאך עדווענסד, שטייען נאך אין א העכערע דרגה. פון פון פאבליק סקול, און די קינדער ליינען דאס הויעך די אלע זאכן וואס מיר זעמיר דא זאגן ווארט א ווארט, און מען חזר'ט דאס איבער, מיר חזר'ן עס אויף אויסענווייניג, און זיי ענטפערן אויף דעם שאלות, און נישט נאר דאס אז די שאלות וואס און די מעשיות וואס מען גייט דא לערנען זאגן זיי איבער ביי זייער שבת טיש, מען שיקט מיט זיי אהיים. שאלות יעדן פרייטאג, יעצט וועט מען זען לויט אדינא שיק וויאזוי ס'קוקט אויס א שבת טיש ביי אונז חסידישע אידן. כ'וועל בעטן דעם חשוב'ן ציבור וואס הערט דא צו זאל מוחל זיין, און וועם ס'כאפט א גוטן ציפ מעג זיך נעמען א מעג זיך מעג זיך קריעה רייסן,

מען לערנט אז די וועלט איז באשאפן געווארן, זאגט נישט אז דער אייבערשטער האט באשאפן, דעט גאד קריעטעד, זאגט אז די וועלט, מען לערנט אז די וועלט איז באשאפן געווארן אין זעקס טעג, און די זיבעטע טאג איז דעזיגנעיט, איז באשטימט געווארן, נישט ווער ס'האט עס באשטימט, פאר א פאר א רו טאג, און זאגט אז ווען מען לערנט דאס, לערנט מען סאושעל סטאדיס, מען לערנט זיך צו נוצן עווידענס, מען לערנט זיך צו פארשטיין, קריעיט ען אנדערסטענדינג אוו די פּעסט, ביי יוזינג פּריימערי סאורסעס, ווען מען רעדט פון בראשית ברא, לערנט מען זיך אזוי ווי אן אנאליסט טראכט פונעם עבר, און ווען מען קוקט אויפן עבר און לערנט היסטארי ווייסט ער ווי צו אנאליזירן אנדערע זאכן, און מען לערנט זיך קראנאלאדזשיקל ריזענינג, וויאזוי מען טוט אויסרעכענען זאכן מיט א סדר, מען טוט אנדערסטענד די קאנסעפט אוו טיים מעזשערמענט, אינקלודינג דעיס און וויקס, און איינע פון די רעכענונגען וואס מען דארף לערנען רעכענען, איז רעכענען אין וואג, ביים רעכענען פון טעג, און ווען מען לערנט בראשית ברא אלקים ביום ראשון לערנט מען זיך דא סאושעל סטאדיס און עווידענס און אינטערפרעטעישאן און קראנאלאדזשיקעל ריזענינג און טיים מעזשערמענטס און דעיס און וויקס.
יוצק זהב רותח לתוך פיהם של כל אלו רחמנא לצלן רחמנא לצלן. ער זאגט ווייטער מען לערנט מעסטער וואט וואס קריעטעד איטש דעי, א קינד לערנט זיך וואס איז באשאפן געווארן, און פון דעם וועט ער לערנען דזשיאגראפיק ריזענינגען, דיסטינגוויש הומען אקטיוויטיס און הומען מעיד פיטשערס פראם ענווייראמענטס דעט אר נאט דירעקטלי מעיד ביי מען. ווען ווען מען לערנט בראשית ברא לערנט מען וויאזוי אפצוטיילן זאכן וואס דער מענטש מאכט, און זאכן וואס געשענט אין דער ענווייערמענט וואס א מענטש מאכט נישט. למשל א בוים, למשל א טיש מאכט א מענטש, און א בוים אדער רעגן איז ענווייערמענטל זאכן וואס דער מענטש מאכט נישט נאר עס געשענט אין די ענווייערמענט. רחמנא ליצלן, יוצק זהב. דאס איז דאך ממש, דאס איז דאך ממש כפירה, דאס איז דאך טאקע די גאנצע, מ'דארף זען ס'זאל שטימען אלעס מיט זייערע, מיט זייערע. ליבעראלע אנשאונגען און כפירה'דיגע געדאנקען פון ענווייראמענטעליזם מיט מיט מיט מיט מיט מ'האט שוין גערעדט דא אסאך וועגן סוסטענעביליטי מיט די גאנצע זאך וואס ס'לויפט ביי זיי דארף מען באווארענען נישט צו דערמאנען דעם באשעפער רחמנא לצלן אויב ס'איז נישט גענוג די די קודר זיין די אזכרות און נישט דערמאנען אין די ביכער מיט די זאכן זעהט מען דא ממש מען האט גענומען די תורה און און ממש רעפארמירט די תורה די רעפארמער האבן דאס נישט געטון.

בשחת. און נאכדעם זאגט זי, לערן אבאוט אדם און איוו, און אבאוט איוו'ס סין ווען שי ליסענד טו די סנעיק און עיט פראם די טרי אוו נאלעדזש, גייט לערנען פון אדם מיט חוה און עס האט געליסענד האט געהערט דעם שלאנג, וואס לערנט מען דעמאלט? רעדט נישט פונעם נחש הקדמוני מיט די גאנצע כח הרע מיט די סטרא אחרא און די גאנצע זאך ווי א יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא מיטן גאנצן קלקול פון חטא פון עץ הדעת. נאר ווי זי זאגט יעצט, מ'רעדט דא פון פונעם נחש אליין, און מ'לערנט וואס זי זאגט, מ'לערנט סייענס כאילו, מ'לערנט פרעדיקטינג, איינע פון די סייענס איז ווען מ'טוט פאראויסזען, אן עקזעמפל, פרעדיקט וואט וויל העפן טו איוו עפטער שי איטס פראם די טרי אוו נאלידזש. דאס קינד דארף זיך אויסלערנען צו פרעדיקטן, צו פאראויסזען, ווען חווה האט געגעסן פון פון פון די טרי אוו נאלידזש פון די עץ הדעת, וואס גייט פאראויס געזען, לערנט מען זיך אויס די חכמה פון פרעדיקטן. און און מען לערנט זיך קאוזעס ענד עפעקט, און מען נעמט פון די היסטערי אזוי ווי א זאך געשען, און פון דעם קומט ארויס א צווייטע זאך, און עקזעמפלס פון היסטערי, און מען לערנט זיך אויך אקאדעמישע לענגוויטש און וואקעבעלערי גרעמער סקילס, ווי למשל העווען ענד ערט, דאס הייסט ווען מען רעדט פון שמים וארץ, וואס אונז ווייסט מען שמים וארץ, האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי לערנט א קינד זיך מאָלן און טאָן, לערנט מען ענגליש לענגוויטש אַרט פון אַקאַדעמישע לענגוויטש און וואָקעבולערי און גרעמער סקילס. דאָס מגשם זיין די העכסטע די העכסטע זאַכן ביי כלל ישראל און די העכסטע זאַכן אין די תורה דאָס דאָס איז אַ אַ פשע בל יכופר איז שוואַך געזאָגט אויף דעם. ס'איז דאָ די חלק וואָס מ'האָט אַרויסגענומען דעם בורא עולם

דער וואס כאפט יעצט בריסי, זאל מען לערנען, לערנען, לערנען אין לויט, לויט שיק, שיק סה שיק, וואס לערנט א אידיש קינד?
שיק סה שיק און, און, און, און, און, און מיר האבן א גאנצער ויואל משה וואס די רבי האט אונז געלערנט ווען מען שיקט א משלח און מען איז א משלח, און בפרט ווען מען רעדט וועגן מינות, ביי מינות שטייט ס'איז אזוי הארב למען תפוש את בני ישראל בלבם, ביי מחשבת מינות איז מען, איז מען דן אויבן אין הימל, מען איז מעניש אויף דעם פונקט ווי, פונקט ווי רחמנא ליצלן א מעשה, השם ישמרנו. דארטן מען האט גענומען און אויסגעארבעט און אויסגעהאמערעט און געשיקט משלחים און גענומען פונעם עולם געלט פאר די פערעלס ארגאניזאציע מען זאל קענען דאס אינפארסירען און ברענגען און מען האט גענומען בריווען פון חשובע רבנים תמימי לב וואס מען האט זיי אריינגענארט אין אזא עסק ביש און אריינגעשלעפט זאלן חתמען אז מען דארף געבן געלט פאר פערעלס און און שטיצן אזעלכע אזעלכע שמד השם ישמרנו. אקעי לאמיר גיין ווייטער פון שיקסע שיק. זי איז דאך די רעבעצן, זי איז דאך די רעבע היינט פון כלל ישראל, די רעבע פון אלע רעבעס, די רעבע פון אלע דיינים, די רעבע פון אלע מנהלים, פון אלע רבנים. דארף מען דאך הערן וואס זי האט צו זאגן, וויאזוי מען לערנט, וויאזוי מען דארף מחנך זיין. עס איז נישט פשוט, מען האט געגעבן פאר די שיקסעלע גאר א הויכע פאזיציע. זאגט זי אזוי, ווען מען לערנט פרשת נח, ביקאם פאמיליער וויט די סטארי אוו די פלאד, ענד די ארק נח בילט, מען דארף זיך לערנען די סטארי פון די פלאד, ס'איז געווען א פארפלייצונג, וואס לערנט מען זיך דעמאלטס? מען לערנט זיך סייענס סקילס, מען לערנט סייענס נאר מען קריעט מאדעלס, מען טוט קריעטן א מאדעל, למשל זאגט זי דרא א פיקטשער אוו די ארק, מען לערנט זיך דא מען לערנט זיך אזוי ווי אינדזשענירינג, צו מאלן א פיקטשער פון ארק, מען טוט קריעטן א מאדעל, און מען לערנט זיך נאך א זאך פון סייענס, פרעדיקטינג, ווי מען קען פאראויס זען הו וויל בי סעיווט פראם די פלאד, דאס דאס וואס איז געראטעוועט געווארן פונעם פונעם פונעם פונעם מבול איז נישט ואזכור את בריתי, וזכרתי את בריתי, די גאנצע זאגט מען זאגט מען זאגט אין מלכיות זכרונות שופרות וואס איז געווען א גאנץ די גאנצע עליונות פון די בריאה וואס דער רבונו של עולם וגם את נח באהבה זכרת איז געווען א פרעדיקשאן א סייענטיפיק פרעדיקשאן ווען מען האט געדראעט א פיקטשער פון די ארק און מען האט געבויט דעם געבויט די ארק פאר די פלאד האט מען געקענט פרעדיקטן רחמנא לצלן פאראויס זעהן ווער ווער ס'וועט ווערן געראטעוועט פון די פלאד, און מען נוצט מען לערנט זיך אויך סאשעל סטאדיס אין געדערינג, אינטערפרעטינג יוזינג עווידענס, און מען טוט קריעטן אן אנדערסטענדינג פון די פעסט, מען קען וויסן פונעם עבר צום עתיד אזוי ווי א סייענטיסט ווען ער זעט א זאך וואס איז געווען קען ער זיך זען די זאך פאראויס און קראנאלאדזשיקל ריזענינג, מען זעט זאכן וויאזוי ס'גייט אין א סדר מיט א המשך הדברים, טיים מעזשערמענט מען לערנט זיך אויסצורעכענען צייט.

דזשיאגרעפי לערנט מען וויאזוי צו פארשטיין דזשיאגראפישע איווענטס, למשל איידענטיפיי נעטשורעל איווענטס, זאכן, די ווייטער דעם גאנצן אפיקורסות, דיסטינגוויש יומען אקטיוויטיס און יומען מעיד פיעטשערס פראם ענווייראמענט אר נאט דירעקטלי מעיד, מען טוט שטודירן. א שכל אין דזשיאגראפיע פון זאכן וואס געשען דורכן מענטש, וואס מענטש מאכט, אדער זאכן פון רעגן פון די מבול וואס דאס איז רעגן, זאכן וואס איז נישט מען מעיד, וויאזוי זאכן געשען אינעם ענווייראמענט, און דעסקרייב, די קינדער לערנען זיך אויס צו דעסקרייבן מסביר צו זיין האו ענווייראמענט עפעקטס פיפלס אקטיוויטיס, וויאזוי דער ענווייראמענט טוט האבן אן אפעקט אויף די מענטשן, דאס טייטש אז דער מבול רחמנא לצלן, דער מבול איז געווען א זאך וואס איז דאס א חלק פונעם ענווייראמענט וואס דאס האט וואס דאס האט אמחה, כי נחמתי כי עשיתם וואס שטייט אין אמחה את כל אדם פני האדמה וואס דאס איז געווען אז דער ענווייראמענט האט געמאכט אן אפעקט אויף מענטשליכע אקטיוויטיס און מען לערנט זיך אויך סיוויק פארטיסיפעישאן. איידענטיפיי סיטועשאנס אין וויטש סאושעל עקטיוויטיס אר ריקווייערד, ריקווייערד, איידענטיפיי רייטס און ריספאנסעביליטיס אוו סיטיזענס אין א לאקעל קאמיוניטי און קאמפעיר דעם טו דאוס אין ווארלד קאמיוניטיס. דאס טייטש, ס'איז דא אן אחריות, א סיוויק אחריות וואס דער יחיד האט אחריות פאר'ן רבים, אז דאס וואס נח איז אריין אין די תיבה און נישט. חס ושלום רחמנא לצלן האט דער רבונו של עולם אים געהייסן אריינגיין אין די תיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, נאר דאס האט א שכל אנושי פונעם פאבליק סקול פון די שיקס מיט די שיקסע אז דאס איז געווען א יומען ריספאנסיביליטי פון א סיטיזען פאר די לאקעל קאמיוניטי וואס ער האט געהאט אן אחריות צו די ווארלד קאמיוניטי. און ווידערהום ווי ס'שטייט פון די בהמה הטהורה שבעה שבעה און די בהמה הטמאה שניים שניים פון דא לערנט מען זיך סייענס אז מ'קען גיין קלעסיפייען די ענימעלס וואס איז כשר און נאט כשר וואס דאס איז געבויט אויף די כאראקטעריסטיקס פונעם ענימעל וויאזוי דער ענימעל איז געבויט לערנט מען זיך סייענס און מ'לערנט זיך אויך אקאדעמישע לענגוויטש און וואקעבולערי און גרעמער סקילס, פאר ווען מ'רעדט פונעם פלאד און פונעם ארק פון די תיבה, לערנט מען זיך אויס פארשידענע טיפע גרעמער. נאך דעם דאכט זיך דא ווי מיר זעען דא א מבול, א מבול פון אפיקורסות וואס איר ציטירט דא, עס איז ממש מבול אריין, דאכט זיך. איך האב געהערט אן אויסדריק וואס הגאון הגדול רבי חיים פלאהר האט זיך אויסגעדריקט בנוגע א געוויסע נקודה, עס איז געווען א מיטינג צווישן, עס איז געווען געוויסע רבנים און צוזאמען טאקע מיטן שין ד' און די און דעם קהל הדסייני, און און א געוויסער משתתף דארטן האט זיך אזוי ווי אוועקגעמאכט, האט האט האט אים רבי חיים ארויפגעברענגט עפעס אסאך ווייניגער ווי וואס איר האט יעצט דא פארגעליינט, האט אים רבי חיים געברענגט א מהרש"ל וואס זאגט אויף דעם יהרג ואל יעבור צו זאגן אזעלכע דיבורים. די דיבורים מוז מען דאך ממש ס'איז אויף די תורה כי חוללה תפארתך תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים אזא עלבון התורה אזא מין וואס מען שטעלט פאר פאר די גויי הארצות מען שטעלט פאר פאר די אפיציעלע אמעריקאנע גאווערמענט מיט דאס מיט א מען געט עס א מלכות וואס כלל ישראל

אז מען זאגט פאר א גוי די הלכה איז אז שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם פטור און מען פארדרייט פארן גוי כאילו ס'איז נישטא אזא און די תורה זאגט נישט אזוי אז שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם איז פשוט פארדרייען א דין אין די תורה פארן גוי מען פארציילט אים נישט דעם אמת וואס די תורה זאגט פשוט פאר דעם ווייל די גוי זאל זיך נישט רעגן איז יהרג ואל יעבור אבער צו רעדן אזאלעכע דברי חירופין וגידופין איז ערגער ווי יהרג ואל יעבור. דאס וואס דא איז דא, ס'איז יהרג ויהרג, ס'איז רחמנא לצלן, די אמת איז, איך וויל שוין נישט זאגן ווייטער, מען טאר נישט זאגן ווייטער, און די די רבי ברענגט אין ויואל משה פון פון ר' נחמן, אז ס'וועט קומען באחרית הימים וועט ער, די באוויסטער באוויסטער משל, ס'וועט אראפקומען א מבול, דער מלך וועט גיין אין וואלד אריין, און און און ס'וועט אראפקומען א מבול, און ס'וועט אראפקומען א מבול און יעדער וועט זיך צעלויפן, און ס'איז נאר איבערגעבליבן די אפאר דארפס מענטשן וואס האבן זיך זיך אכטונג געגעבן אויפן כבוד פון מלך און דער מלך איז שפעטער ארויסגעקומען האט ער געזאגט אז די די וואס האבן זיך אנגענומען פאר מיין די די פויערן וואס האבן מיך אפגעגעבן מיט מיר און מיך אנגעווארעמט זיי וועל איך מאכן שרים אין מיין פאלאץ און די אנדערע וועל איך נישט זאגן ווייטער אזוי האט רבי נחמן אויסגעפירט און דער רבי ברענגט צו ויואל משה באחרית הימים וועט אראפקומען א מבול של אפיקורסות, און די שרי המלוכה וועלן זיך צולויפן, און עס וועלן נאר בלייבן פשוטע תהלים אידן וואס וועלן אנהאלטן כבוד המלך. איך ווייס נישט צו ס'קען נאך זיין א גרעסערער מבול של אפיקורסות. דא רעדט מען זיך נישט פון תוכנית הליבה, און מען רעדט נישט פון מכון אחיה, און מען רעדט נישט און מען רעדט נישט פון די, ווי זיי רופן עס אויף די ציונים, די מכללות מיט די אלע שווארץ יאר, מיט די מיט די אקאדעמיעס, מיטן קאמפוס שטראוס, רעדט מען זיך פון אונזערע תלמודי תורה פון הייליגע צאן קדשים עדר צאן קדשים תינוקות של בית רבן וואס פאר א שווארץ יאר פאר די פארשטינקענע די כספו של המן פון די גוישע געלטער

מיט די שתדלנות פון די ימח שמם וזכרם די נידעריגסטע וואס די ברי' חלאת הבריאה חלאת האנושי המין האנושי וואס איז דא מיט דעם שומער מיט די וויינגארטן וואס ממש מ'קען נישט מעלה זיין אלס אלס א לשון וואס פאר א מינע טמא'נע עלעמענט מען רעדט בפרט די מכשפה ימח שמה וזכרה וואס זענען מזרע ישראל וואס זענען דא דא פאר רעפארם זי איז שוין אין זי איז שוין אין עדיוקעישן דעפארטמענט פון ניו יארק סטעיט פופציג יאר איז זי געווען דארט און היינט איז זי ממש די העד פון די פון די גאנצע פון אלע אלע פאבליק סקול טיטשערס פירט זי אן די יוניאן און

מבהיל הרעיון וויאזוי ס'גייט ער פרעגט דאך מורא'דיגע קשיא וויאזוי ס'גייט זיין אראנו נפלאות כימי צאתך מארץ מצרים מ'האלט דאך יעצט חודש ניסן וואס מ'האט דאך בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל און וואס וועט אויספעלן נפלאות דאמאלטס איז דאך געווען דאמאלטס איז דאך געווען אזעלכע קליפות מ'איז געווען אין מ"ט שערי טומאה יעצט האט מען דאך די תורה פרעגט א מורא'דיגע קשיא ווי וואס צו וואס וועט אויספעלן אזעלכע נפלאות נאר ער ענטפערט ער אז ס'איז דא נו"ן שערי קדושה און נו"ן שערי טומאה רחמנא לצלן די שער הנו"ן שבטומאה, דאס איז מינות און אפיקורסות וואס שטייט אויף דעם כל באיה לא ישובון, אידן אין מצרים זענען אראפגעקומען אין מ"ט שערי טומאה און מען איז נישט אנגעקומען צום שער הנו"ן פון כפירה מינות און אפיקורסות, ווייל למעשה איז מען געבליבן מאמינים בני מאמינים מ'האט זיך אנגעהאלטן בכל תוקף ועוז און מען האט געהאט די די שם לשון און מלבוש אויפן שטארקן אופן און מען האט זיך גארנישט גערירט, מען קען זיך פארשטעלן לשון און לשון, וואס הייסט לשון? אויב די שפראך, אויב אויב איז די אידיש און מען האט מען האט מען נישט געטוישט די שפראך די די שפת המוז האט מען אוודאי נישט גערעדט. קיין כפירה'דיגע זאכן און רחמנא לצלן. קודם זאגט דער רוזשינער אז מען וואלט פארלוירען חס ושלום די אמונה וואלט וואלט נישט געווען קיין מציאות פון זיך מצער זיין מיט די זאכן. און מען גייט זעהן ויאמר האמר ער רעדט ארום די גאנצע זאך אז אז אז ווען נישט וואלט וואלט וואלט וואלט מען אריין געפאלן אין עה. דער רבי האט דער באשעפער האט ממש אין די לעצטע סעקונדע מיהר הקדוש ברוך הוא נאך פאר'ן קץ, און דאס איז די נפלאות וואס דער אייבערשטער האט דעמאלט געטון, זאגט דער הייליגער רוזשינער קלארע ווערטער וואס ממש מען הערט דא די ווערטער וואס איר האט דא ציטירט, וואס די מכשפה דארטן שיק האט דארטן פארגעזאגט בשמינו, אין אונזער נאמען, און געזאגט אז דאס לערענען מיר, רחמנות לערנט מען אין טרופ און אין אלע אלע מוסדות התורה, דאס לערענען אידישע קינדער. זאגט דער הייליגער רוזשינער בגלות האחרון בעקבות דמשיחא וועט זיך עפענען די שער הנו"ן שבטומאה שהוא מינות ואפיקורסות רחמנא לצלן ושרי מעלה מן השמים ישליכו מינות ואפיקורסות על הארץ זיי וועלן שליידערען מינות און אפיקורסות אויף די ערד ויתפשט עס וועט זיך צושפרייטן לאורכה ולרוחבה וכל מדרך כף רגל יעדע פלאץ ווי א פיס טריט קען ארויפגיין יהיה מלא מינות ואפיקורסות אי כפירה, אי פריקת עול תורה און מלכות שמים רחמנא לצלן, עד שיצטרך לנפש ישראל כשר התאמצות גדולה ויתירה להתחזק באמונה שלא יפול ברשתם, דארף מען האבן א מורא'דיגע מורא'דיגע התאמצות גדולה ויתירה זיך צו שטארקן אין אמונה נישט אריינצופאלן אין זייער נעץ, און דאס איז א הבטחה וואס זאגט ער פונעם באשעפער הבטיחנו הבורא כל עולמים על ידי נביאו על כן שכל מי שירצה להחזיק באמונה המורשה לנו מאבותינו יתחזק ומן השמים יסייעו פון הימל וועט מען אים העלפן אחרי התאמצות שיתאמץ בכל כוחו להציל עצמו מפח יוקשים זיך צו ראטעווען פון זייער פאסקע ויראה לנו נפלאות להצילנו מידם כמו הנפלאות שעשה לנו במצרים ועל זה נאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. מיר דארפן עס נישט זוכה זיין דערצו. יא, לסיומא דמילתא, אזוי ווי ער האט ארויסגעברענגט דעם געוואלדיגן אחריות וואס זיי רעדן אין אונזער נאמען, וויל איך פשוט, איך קען נישט דורכגיין די גאנצע רשימה, ס'איז זייער לאנג, איך וועל דערמאנען אפאר נעמען וואס זיי האבן איבערגעגעבן, אפאר היימישע נעמען. די סדר פון די רשימה גייט לויט די גוי'שע עי בי סי, איך וועל נישט דערמאנען אלעס, נאר א חלק, אפשר נעמען וואס זענען באקאנט, אביר יעקב בוי'ס סקול, בית אסתר סקול שטייט דא עטליכע מאל, בית רחל היי סקול, בית טראנא מאנסי, בית ציפורה, בית יעקב דקהל עדת יראים, בית חנה סקול, בני יעקב יוסף אוו מאנסי, בית יעקב יוסף מאנסי, בנות אסתר פאפא, בנות מרגליא וויזשניץ, בנות סקווער פון וויליאמסבורג, נאכאמאל בנות סקווער וויליאמסבורג, בנות וויזשניץ סקול טערעס, בנות וויזשניץ עליון, בנות וויזשניץ טו טערטי מעיפל, בנות וויזשניץ טו טווענטי ניין מעיפל, בנות יעקב, בנות ירושלים, בנות ציון אוו באבוב, בנות ציון באבוב אוו מאנסי, בנות רחל היי סקול, באבובער ישיבה בני ציון עטליכע מאל, באבובער ישיבה בני ציון פיפטינט עוועניו, באבובער ישיבה פון אוו מאנסי, כולל קאנגרעגעישאן כולל חסידי ראחמסטריווקא, קאנגרעגעישאן קהל יראים ישיבה בית הלל, קאנגרעגעישאן קהל חסידי ראחמסטריווקא, קאנגרעגעישאן מחזיקי הדת בעלזא, קאנגרעגעישאן וויען אוו מאנסי, קאנגרעגעישאן

מתיבתא תפארת ירושלים, מוסדות חסידי סקווערע תולדות יעקב יוסף בארא פארק, מוסדות צאנז קלויזענבורג מאנסי עטליכע מאל, מוסדות סאטמאר בארא פארק, מוסדות סאטמאר בארא פארק פאר בויס, מוסדות סאטמאר בארא פארק סקול פאר גירלס, שערי ציון אוהל ברכה, שערי תורה, תלמוד תורה באבוב אוו מאנסי, תלמוד תורה באבוב אוו גירלס, תלמוד תורה דחסידי ג י,

קארפארעישאנס און סקולס אונטער פארשידענע נעמען און פאר דעם קען מען זעהן פון איין קהילה כמה פעמים איבערגעחזרט וואס יעדע זאך א בנין פאר זיך אדער א געביידע עס האט א בעדס נאמבער יעדע זאך וועלכע האט לעבן זיך א נאמבער די נאמבערס זענען אנדערש די נעמען קענען אמאל זיין די זעלבע ישיבת אהבת תורה ישיבת אהבת ישראל בנות וויזשניץ ישיבת אהבת ישראל קאשוי ישיבת אביר יעקב ישיבה בנות אהבת ישראל ישיבה דרכי תורה ישיבה אמרי חיים וויזשניץ ישיבה אמרי יוסף ספינקא